לגבי קידוש איז אויך דא א שאלה ווייל גרעיפ זשוס איז דאך ס'קען ווערן אז מ'וועט עס האלטן וועט עס ווערן קען דאס נחמץ ווערן אבער די וויין הארגעט מען אוועק דעם מחלוקת עניוועי.

דאס איז פשט מצד שמחת יום טוב, אזוי ברענגט עס די רמב ם מצד שמחת יום טוב, נישט מצד דעם וואס שטייט אין תורה, ושמחתם, איז דערפאר געווען א שמחה יתירה במקדש בסוכות, מען האט געפראוועט דער שמחה פון יום טוב סוכות בשעת בלילה בשעת שאיבת המים, אבער דער מען האט געפראוועט נישט דער שמחה נאר אלס דער מצוה פרטית פון ניסוך המים, אפילו לפי פשט הגמרא ולפי די אנדערע ראשונים אז דער שמחה איז געווען ושאבתם מים בששון, די שמחה פון שמחת בית השואבה איז געווען.

מען האט גערעדט וועגן סוכות און ארויסגעבראכט דעם ענין און געפרייט זיך מיט סוכות אין דעם זמן פון ניסוך המים און פארבונדען מיט די מצוה פון ניסוך המים אבער דאס איז נישט נאר נישט נאר א שמחה פארבונדן מיט ניסוך המים דאס איז בכלל מען האט געפראוועט קדושת היום בכלל פון סוכות איז נאר געפראוועט בשעת שאיבת המים אבער וואס איז טאקע דער דער וואס איז טאקע דער מצוה פון סוכות וואס איז פארשידענע מצוות תשרי איז בכלל מרובה מרובה מיט פארשידענע ענינים. מדרש זאגט אז ס'איז מרובה, ס'איז א חודש וואס איז מושבע בכל, חודש השביעי, ס'האט אין זיך א ריבוי זאכן, אויף וואס איז די, דער רבי רעדט דארט אין עטליכע שיחות אז דער אז דער ס'פארהאן בנוגע צו אנדערע ימים טובים, איז זאג סתם אזוי, פארברענגען זיי פארברענגען, אבער שטייט בנוגע צו צו שמחת בית השואבה האט דער רבי עטליכע מאל גערעדט אז געפינט נישט מ'זאל מאכן א זכר פאר מצות ניסוך המים. שאיבת המים מ'זאל מאכן עפעס א זכר צו דעם צו דעם צו דעם ענין. מיר האבן גערעדט די עצם זאך וואס א איד וואס מען רעדט דברי תורה דאס איז תורה נמשלה למים דאס איז אויך א ענין פון פון זכר צו שמחת בית השואבה מען זאל רעדן עפעס דברי תורה איז זאג איז איז על כל פנים איז בנוגע צו אנדערע ימים איז דאס א חידוש מיוחד וואס איז דא סוכות וואס איז נישטא אין אנדערע ימים טובים בנוגע צו פסח און שבועות. און דאס איז דארט די קדושת היום, דאס איז דער זמן פון פסח און שבועות איז נתקדש געווארן, ס'איז דא א ספעציעלע קדושת היום אין די טעג, איז ווייל די טעג מצד מצד עצמם האבן א קדושה, ס'איז געווען יעמאלט יציאת מצרים, צו ס'איז געווען יעמאלט מתן תורה, אדער הגם אז שבועות נישט תלוי אין זמן מתן תורה, אבער דער יום החמישים, ענדיגט אפ די ספירה פון פון מ ט יום און ווערט דער יום החמישים ווערט נתקדש איז די קדושת היום ווערט מצד דער זמן אליין זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים יציאת מצרים האט זיך געטראפן ב ט ו' ניסן במילא איז דאס איז דאס איז דאס מקדש דער צייט צו א ספעציעלע צייט וואס וואס האט געטראפן דעם א ספעציעלע נס איז דער זמן נתקדש מצד דעם ווייל דער זמן אליין אין עם איז געטראפן א דבר מיוחד ס'איז נישט צו אן אויסגעציילטע צייט, צו א ספעציעלע צייט, ווייל ס'איז געטראפן מיט דעם יציאת מצרים, צו ס'איז געווען מתן תורה, צו ס'איז דער יום החמישים פון די ספירה, פון קצירת העומר. אבער סוכות איז דער זמן מצד עצמו, האט אונז ס'איז גארנישט נישט געטראפן אין יענעם זמן, וואס איז מחייב, וואס שאפט אויף עפעס א ספעציעלע קדושת היום אין יענע טעג. נאר די קדושת היום ווערט מצד דער מצוה פון סוכה, מצד דעם וואס ס'איז דא א מצוה בסוכות תשבו שבעת ימים, איז דער מצוה פון בסוכות תשבו שבעת ימים, דאס טוט אויף די קדושת היום. די מצוות היום, דאס איז דא א ספעציעלע מצוה אין די צייט, דאס מאכט די קדושת היום, דאס געפינט מען נישט אין אנדערע, אין אלע אנדערע רגלים און שבתות איז פארהאן אין תורה, אלע אנדערע שבתות און רגלים, די מצוות היום נובע מצד די קדושת היום, שבת, מצד די קדושת היום פון שבת איז מען נאסר בעשיית מלאכה, און ס'איז דא א חיוב. חיוב זכור את יום השבת און כבוד ועונג, מצד דעם ווייל דער זמן מצד עצמו איז א זמן מקודש, ס'איז א זמן מיוחד, מקרא קודש, על דרך זה בנוגע צו פסח און שבועות אויכעט, די מצוות היום נובע מצד די קדושת היום פון די טעג, פסח איז א יום קדוש, געווען יציאת מצרים איז עס מחייב פארשידענע מצוות. מה שאין כן סוכות איז דער זמן ווי דער טור ברענגט, טור ברענגט עס אראפ אין די טאג אין טור, אז בעצם דער זכר לענני הכבוד, דאס איז סוכות להלכה פראוועט מען מצד דעם זכר לענני הכבוד, בסוכות תשבו למען ידעו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, דאס ענני הכבוד, דאס איז געווען נישט נישט סוכות צייט דווקא, אין גאנץ גאנץ זמן וואס איז געווען אין מדבר, לאחר יציאת מצרים איז געווען גלייך, דער אייבערשטער האט אונז אריינגעשטעלט אין סוכות, איז געווען די ענני הכבוד, דאס איז געווען בכלל גלייך נאך יציאת מצרים. דאס אז מען פראוועט סוכות דווקא אין דער צייט וואס מען דארף מאכן א זכר פאר דער בסוכות הושבתי, מען דארף מאכן א זכר אויף די ענני הכבוד, און דער זכר דארף זיין, קען נישט זיין זומער צייט, קען נישט זיין דער זמן פון ניסן, ווייל יעמאלט איז דאס נישט ניכר אז ס'איז לשם מצוה, ס'איז לשם, מען זיצט אין סוכה לשם מצוות סוכה, ווייל אזוי איז די מענטשן בכלל, אין יענעם צייט קלייבט מען זיך ארויס פון שטוב, מען גייט אריין אין א סוכה, האט מען געדארפט מצד דער מצוה מאכן א זכר פאר די ענני הכבוד, ס'דארף זיין א מצוה פון בסוכות תשבו האט מען געדארפט קובע זיין דער מצוה אין א זמן פון פון התחלת החורף, פון פון א זמן וואס מענטשן ערשט גייען אריין אין שטוב. ביז התחלת הקיץ וואס איז פסח גייט מען ארויס פון שטוב און ביז ביז התחלת החורף גייט מען אריין אין שטוב. האט מען יעמאלט ערשט געקענט מאכן דער מצוה פון בסוכות תשבו צא מדירת קבע, מען זאל ארויסגיין פון שטוב, בסוכות תשבו שבעת ימים.

מאכט נישט שהחיינו אויף בדיקה ווייל ווייל די שהחיינו אויף אויף די קדושת היום איז ממילא איז אויכעט האט זיך מען האט אינזינען אויכעט די מצוות היום אבער סוכה שטייט קלאר אז אימעצער מאכט שהחיינו אויף די עשיית הסוכה אין גמרא שטייט מען דארף מאכן שהחיינו אויף עשיית הסוכה איז ממילא איז אויכעט א חידוש אויב מען מאכט שהחיינו אויף עשיית הסוכה אז אימעצער מאכט שהחיינו אויף מאכן דער סוכה מאכט ער נישט שהחיינו אויף קדושת היום אליין

איז מען יוצא די ברכה ברכת שהחיינו אויפן זמן אויף קדושת היום, ווייל די קדושת היום איז נובע מצד די מצוות סוכה, איז אז מען האט שוין געמאכט א ברכה אויף די עצם סוכה האט מען שוין געבראכט א ברכה אויכעט אויף דער קדושת היום וואס איז דאך נובע פון מצוות סוכה, ווייל סוכות איז אנדערש, סוכות טאקע איז דער קדושת היום נובע מצד מצוות סוכה, איז אלע עניינים פון סוכות לקחתם לכם און איז ניסוך המים דאס איז דאך אלץ זאכן וואס זענען שוין לאחר וואס ווערט נתקדש.

די מצוה פון לקחתם לכם, די מצוה פון ניסוך המים, אבער דער בסוכות תשבו איז דאס נישט נובע מצד דער קדושת היום, דער בסוכות תשבו שאפט די קדושת היום, דאס מאכט די קדושה. דאס איז א ראיה אז די מצוה פון זיצן אין סוכה אויף סוכות איז דאס דער מצוה וואס דאס איז דער נקודה פון יום טוב סוכות. דער מצוות בסוכות תשבו שבעת ימים איז דאס מער, איז דאס מער, דאס איז דער סיבה פון וואס דאן אנטשטאמט דער גאנצער קדושת היום פון סוכות.

אז די שלש רגלים איז דאס נישט דריי מאל א יאר וואס מען דארף פראווען פארשידענע זאכן, נאר די שלש רגלים איז אז בכדי מען זאל האבן די עניינים גאנצן יאר, דארף מען דאס פראווען איין מאל א יאר, און דער פראווען איין מאל א יאר סטייעט ביזן שנה הבאה, א איד דארף זיין אלעמאל בחירות, מען פראוועט פסח זמן חירותינו, איז דער פראווען פון זמן חירותינו איין מאל א יאר, דאס האלט זיך אן, גיט א אידן דעם כח אויף צו זיין משוחרר דער גאנצער יאר ביז פסח הבא עלינו לטובה, אדער איז עס סוכות, יעדער יום טוב באמת איז א ענין כללי, בפרט אז מען רעדט תשרי, חודש תשרי איז דער ראש, דער ראש, ראש דאס איז דער אנהויב פון יאר, איז דער גאנצער חודש, דאס רעדט זיך נישט נאר וועגן פרטיות'דיגע זאכן ביי אידן, דאס דארף א איד זיך אויפבויען מחדש, סוכות דארף איבערמאכן א מענטשן, דער פראווען פון סוכות דארף איבערמאכן א מענטשן ביסודו, מעיקרא, למשל פסח און שבועות עס איז נישט אזוי פשוט זאגען אזוי אבער לפועל שטייט אין חסידות אזא מין סארט ווארט אז פסח און שבועות, פסח איז א ענין פרטי לפי ערך, א איד איז שוין א איד, מען איז שוין א איד און שוין געווען ראש השנה, דער יאר האט זיך שוין אנגעהויבען און עס פארהאן א זמן זמן עס פארהאן א ענין פון חירות ביי א אידען, וכן מתן תורה, נותן התורה לשון הווה, דאס אויכעט א ענין פרטי וואס שוין דא דער מציאות פון א אידען, ראש השנה וואס ווערט נתחדש בכלל דער עצם מציאות פון א אידען ווערט נתחדש ראש השנה, לידת לידת הנשמה איז ראש השנה. ס'ווערט נתחדש ערשט די עצם מציאות פון א איד אין ראש השנה און תשרי דארף עפעס דארף עפעס פועל זיין און און מאכן א רושם מאכן א שינוי בנוגע צו דער עצם שטעל ווי א איד שטעלט זיך מעיקרא ווי א איד שטעלט זיך ראש השנה יום כיפור איז די ענין פון תשובה תשובה איז גר שנתגייר כקטן שנולד דער רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה אז דורך תשובה ווערט א איד א נייער מענטש. אני אחר ואיני אותו איש שחטא, תשובה איז שינוי, א מענטש ווערט א נייער מענטש, שטעלט זיך אן אין א נייע סדר עבודה, אלטער רבי זאגט אין תניא אין איגרת התשובה, אז תשובה איז דאס נישט נאר אויב יעמענד האט עובר געווען אויף א עבירה פרטית דארף ער תשובה טון אויף דעם עבירה פרטית, נאר אויב ער האט עובר געווען אויף אן עבירה פרטית איז א סימן אז זיין גאנצע שייכות צו אלוקות, זיין גאנצע איבערגעגעבנקייט צום אייבערשטן, זיין גאנצע איבערגעגעבנקייט צו תורה ומצוות איז עפעס נישט מיט די שטארקייט ווי עס באדארף צו זיין. ער טוט דאך אן עבירה, דאס שטאמט דאך זיך נישט פון פון ער האט געטאן דער עבירה, ווי איז שייך אז טאקע ער זאל טאן דער עבירה, ווייל עפעס זיין גאנצע קשר מיט אלוקות איז עפעס נישט מיט די שטארקייט וויפיל מיט די געהעריגע שטארקייט, א מענטש וועט תשובה טאן אויף א עבירה פרטית, א מענטש האט עובר געווען אויף אן עבירה פרטית, און ער וועט תשובה טאן און וועט האבן חרטה אז נאר אויף דער עבירה פרטית אליין האט ער זיך נישט מתקן געווען, דער כללות'דיגער ענין וואס האט געבראכט צו דער עבירה. א איד איז עובר אויף אן עבירה ווייל דער עצם זאך פון קיום רצון העליון, זיין גאנצע איבערגעבנקייט צום אייבערשטן איז נישט בתוקף המספיק. ראש השנה, יום כיפור, דער זמן התשובה, עשרת ימי תשובה, דער זמן התשובה איז דאס א זמן וואס דארף איבערשטעלן א אידן מעיקרא, א נייע התחזקות אין זיין עצם שייכות צו אלוקות, זיין עצם איבערגעבנקייט צום אייבערשטן, זיין עצם אידישקייט דארף ער איבערמאכן.

ווען מען האט א שייכות צו חסידות איז דאס נישט נאר מען איז מקיים מצוות, דער מצוה, יענער מצוה, נאר עס דארף עפעס פועל זיין ביי א מענטשן א שינוי יסודי, עס דארף פועל זיין ביי א מענטשן א זיך איבערשטעלן מעיקרא, איבערשטעלן זיין עצם שייכות צו אלוקות, אינטערעסאנט דער רמב"ם טאקע ברענגט אז ער רעדט וועגן שמחה של מצוה שטעלט ער דאס אריין טאקע אין הלכות לולב, שמחה של מצוה איז דאס נישט עפעס א דאס איז א דבר כללי אין עבודת השם בכלל, א איד זאל זיך פרייען מיט דעם וואס ער האט א שייכות צו אלוקות, זיין שמחה של מצוה. איז שמחה של מצוה, דאס איז דאס נעמט מען פון סוכות, דאס נישט נאר דאס איז נישט די שמחה פון פראווען פסח, די שמחה פון זמן חירותינו, די שמחה של מצוה בכלל, דאס נעמט מען פון סוכות, איז סוכות א צייט וואס מען דארף אביסל זיך אריין טראכטן בכלל אין אין די עיקרות'דיגע זאכן פון א איד, עניינים עיקריים עניינים כלליים, סיי בנוגע וואס איז אידישקייט מצד עצמו, וואס איז אידישקייט, וואס איז תורה ומצוות, און וואס איז אלוקות, און וואס מאנט עס פון אונז, וואס איז אונזער שייכות מיט דעם. עניינים עניינים כלליים, דאס איז נישט נישט נישט קיין פרטיות'דיגע זאכן, איז איז און די אלע זאכן ברענגען זיך ארויס אין מצוות סוכה טאקע, אז מען רעדט וואס איז דער עניינים דער וואס בכללות וואס איז א מצוה און וואס מאנט זיך פון אידן בכלל, דאס ברענגט זיך ארויס אין מצוות אין מצוות סוכה, איך וויל נישט אזוי רעדן אזויפיל, סוגיות בכלל פארברענגען נישט נישט מער, עפעס א מגיד קומט און דרש'נט, כ'ווייס נישט ווי, נישט אזוי פשוט וואס חסידים פארברענגען, איז אויך נישט אזא דבר פשוט, אבער בפרט סוכות איז דער עצם זאך אז חסידות קאכט זיך אסאך אין כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, די עצם זאך וואס אידן זיצן צוזאמען אין א סוכה איז אויכעט א ענין, מען זיצט צוזאמען און מען קריגט זיך נישט און אלע זיצן ארום איין טיש איז אויכעט א ענין גדול, כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, אדער איז איך רעד איך מיין די מייק האט מען אוועק געשטעלט דא אבער ס'א פארברענגען אלע דארפן זיך אלע דארפן זיך השתתפות כולם יחד כל ישראל זיצן צוזאמען אין סוכה נישט ס'זיצן אסאך אידן און איינער קומט און זאגט מגידות נאר בסדר אזוי איז דער סדר נקבע געווארן אבער לפועל דארפן זיך אביסל יעדער איינער זאגן לחיים און מאכן א לישב בסוכה דעמאלטס זיך א קובע זיין סוכה אפי' איך ס'איז אינטערעסאנטע זאך כ'ווייס נישט צו כ'האב נישט געזען אז מ'רעדט וועגן דעם מפורש אבער אין שולחן מחבר ברענגט אז אז מ'עסט פת כביצה של פת מאכט מען א לישב בסוכה טאקע אבער בנוגע צו א תבשיל של מיני דגן אז מען מאכט א לישב בסוכה, דער שולחן מחבר זאגט דווקא אז מען איז קובע, ס'איז נישט גענוג אז מען עסט א כביצה של תבשיל שיש בו מיני דגן, מען עסט סתם אזוי א פירות מיט מיני מיט זאכן וואס איז נישט קיין מיני דגן איז בכלל מאכט נישט קלער, אפילו מען עסט פירות הרבה מאכט מען נישט לישב בסוכה, ס'הייסט הייסט אן עראי אבער אז מען עסט א תבשיל של מיני דגן איז אויב מען איז קובע עליו
מען זעצט זיך אוועק מיט א קביעות, און מען איז נישט עפעס מהיכי תיתי, מען זעצט זיך אוועק מיט א קביעות, און דא דא גיי איך זיך פראווען עפעס א זאך, יעמאלט מאכט מען א לישב בסוכה. דער אלטער רבי ברענגט עס אין שלחן ערוך, דער מגן אברהם איז עפעס חולק אויפן מחבר, ער האלט אז מען איז חייב, דער מחבר איז משמע אז מען עסט א כביצה של תבשיל של מיני דגן מחוץ לסוכה, מעג מען עסן עס, א תבשיל של מיני דגן מעג מען עסן מחוץ לסוכה, ס'הייסט אן אכילת עראי.

רוח האדם העולה למעלה, ס'איז פאראן דער נקודה אין אים וואס וואס וואס וואס דער נקודה אין אים וואס פילט און גיט אים דער געפיל אז דער לעבן באשטייט נישט נאר פון עסן און טרינקען און לעבן חיים גשמיים אין עולם הזה, נאר ס'איז פאראן ס'איז פאראן עפעס מער, ס'איז פאראן א כוונה, ס'איז פאראן א בורא עולם, ס'איז פאראן א כוונה, בפשטות יעדער איינער זיין רוח האדם העולה למעלה גיט אים מחשבות, גיט אים הרהורים, אלטער רבי זאגט אין תניא אז אלע הרהורים וואס איז פאראן אין הרהורים פון יראת שמים שטאמט פון נפש אלוקית. יעדער איינער האט זיינע הרהורים, זיינע הרהורים, אפילו א מענטש וואס איז זיך נישט מתבונן, א מענטש האט הרהורים, א מענטש וואס לעבט זיין לעבן, אפילו אז ער לעבט חיים טובים, בגשמיות אין עולם הזה, און ער עסט און טרינקט און האט אלע גוטע זאכן, אבער לפועל, א איד פילט אז נישט אין דעם באשטייט דעם גאנצן תכלית החיים, נישט אין דעם באשטייט די גאנצע מעשה, נאר עס איז פאראן, אברהם אבינו האט פארשטאנען, ער האט מכיר געווען אז ס'דארף זיין עפעס מער,

איז, א מענטש האט פארשידענע צדדים אין זיך, איז דער אלטער רבי זאגט אז א מענטש אן שמחה, א מענטש האט מניעות אין עבודת השם, דאס איז די מציאות, א מענטש האט מניעות, אפילו זאכן וואס ביי א מענטש איז אפגעלייגט, ס'איז פארהאן מניעות איז א מענטש בח אפילו זאכן וואס שטאמען מצד רוח האדם העולה למעלה, וואס ער דערהערט אז פארהאן א כוונה און מען דארף עפעס אביסל הארעווען מיט זיך און טון מיט זיך אז מען קען נישט סתם אזוי לעבן חי מנוחה ושלווה, נאר ס'פאראן ס'פאראן צייטן וואס דער רוח, דער רגש, ער פילט זיך בכלל נישט אין א מענטשן, ער איז צופרידן, ער לעבט גוט, קומט עפעס א וועקעישן, זומער צייט, איך ווייס פונקט, און ער פילט נישט די רוח האדם העולה למעלה, נישט דער גאנצער יאר פילט א מענטש נישט די רוח האדם העולה למעלה, אבער אפילו אז נניח אז א מענטש וואלט יא געפילט שטענדיג דעם רוח האדם העולה למעלה, לפועל איז פארהאן מניעות ועיכובים, פארהאן מניעות און וואס זאל נישט זיין ביי יעדער יודע איניש בנפשו אז אפילו אז ער ווייס, אפילו בשעת מעשה אז ער ווייס, וואס שולחן ערוך מאנט פון אים און וואס תורה מאנט פון אים וואס ער דארף טון אלס איד, אלס שליח, תכלית חיותו עלי האדמות, אבער לפועל א מענטש האט מניעות ועיכובים, אזוי איז די מציאות, דער אייבערשטער האט באשאפען א מענטשן אז ער האט מניעות ועיכובים, עס איז פארהאן שוועריקייטן, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא, עס איז טאקע א פארדיגע זאך, אבער דאס שטייט נישט מפורש, אבער לפועל, דער אלטער רבי זאגט זה לעומת זה עשה אלוקים, עס איז נישט דער פשט אז נפש אלוקית, האט אביסל מער כח פון נפש הבהמית, ס'איז זה לעומת זה עשה אלקים, ס'איז ביידע איקוועל, כ'ווייס נישט צו איך זאג ריכטיג ממש, אבער אבער מ'זאגט פאר עבודת השם איז במוחש קען מען זיך קען מען קען מען איז אפשר יא מסכים מיט וואס איך זאג, אבער כ'מיין אין תניא דארף מען טרעפן טראכטן צו אזוי איז פשט צו נישט, על כל פנים איז עס איז כוחות שקולים.

נעשה צדוקי, ער איז געווען גערעכט ביי זיך, ער האט געהאלטן אז ער איז שוין ער איז שוין א ער איז שוין גאראנטירט, ווי מ'זאגט, ער איז שוין בסדר, וואס קען שוין זיין, איז נעשה צדוקי א מענטש וואס מיינט אז ביי אים איז שוין די צוויי צדדים געווארן אויס שקולים, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא צדיקים, אבער איך רעד נישט, מ'האלט נישט ביי יענער דרגה, אבער על כל פנים א מענטש פאראן צוויי צדדים שקולים אין עולם הזה.

און אלץ וועט גיין גוט, אלץ וועט קלאפן. אן ארבעטן, אן זיך קעגנשטעלן קעגן זאכן, וועט א איד שטרויכלען, און דא דארטן וועט א איד טון עפעס נישט פונקט ווי די רצון העליון איז, ווייל לפועל דער וועלט געמאכט אין א וועג אז ס'פאראן צוויי צדדים, צד הטוב און צד הרע, און מיר געפינען זיך אין א וועלט וואס די צד הרע איז רשעים גוברים בו, און נישט נאר רשעים דארטן ערגעץ וואו אין דער וועלט, רשעים זענען גוברים בו.

איז דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז אז אז אזוי קומט אויס אז דער איינציגער וועג ווי א מענטש קען זאגן ילך לבטח דרכו א מענטש קען טאקע זיך אביסל עפעס אויפטון מיט זיך איז דאס נאר דורך שמחה של נאר דורך שמחה נאר דורך שמחה און שמחה מצד דער עצם זאך אן שמחה של מצוה עצם זאך וואס א מענטש ווייס אז דאס איז די ריכטיגע וועג. ער ווייסט און פארוואס ווייסט ער אז דאס איז די ריכטיגע וועג ווייל ס'איז דא א רוח האדם עולה למעלה ס'איז דא א רוח האדם און האט א נפש אלוקית וואס גיבט אים דער געפיל און גיבט אים דער באטראכט אז די עבודת השם דאס איז דאס כי הם חיינו אז תורה ומצוות דאס איז דער אמת'ער לעבן דאס איז דער אמת'ער חיים נצחיים איז עולם הזה איז א דבר כלה ואבד ס'איז א דבר זמני און די אלע גליקליכקייטן וואס איז פאראן אין דער וועלט זענען דברים זמניים נישט קיין פשוט'ע זאך א מענטש זאל זאל זאל אמאל אמאל פילט מען בכלל נישט דעם ענין, עס קומט עפעס א שאלה זמנית, עפעס א טוב זמני, וועט דאס איבערוועגן דאס וואס די מצוה איז א טוב נצחי. אבער אפילו אז מען זאגט א מענטש וואס ווייסט יא און האט עס ביי אים אינזינען אז דאס איז דער טוב נצחי און עולם הזה איז נאר א דבר זמני און ס'איז א דבר החולף והעובר, כענן כלה. אבער לפועל איז איז איז פארהאן א צד הרע וואס וואס שלעפט אים אין א אין א געוויסער וועג. איז דער עצם וויסן אז דאס איז דער אז דאס איז דער ריכטיגער וועג, אז תורה ומצוות דאס איז דער אמת און דאס איז דער ריכטיגער וועג צו גיין, דאס וועט דעם מענטש נישט דאס וועט דעם מענטש נישט אפהאלטן, דאס וועט דעם מענטש נישט אוועקשטעלן בדרך הישר, דאס וועט דעם מענטש נישט אוועקשטעלן בדרך אז ער גייט טאקע מצליח זיין און טאקע זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן אין א שטענדיגן אופן. דער וועג ווי א מענטש קען זיך קען זיך אוועקשטעלן און טאקע זיך איבער איבערקומען שוועריגקייטן און טאקע זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן איז דאס דווקא דורך שמחה, אז א מענטש זעט שמחה אין עבודת השם, ער זעט אז דער זאך איז, ער איז צופרידן דינען דעם אייבערשטן, איז שמחה מבטל מניעות ועיכובים. דער כלל, כ'געדענק נישט פון וואנען שטאמט דער ווארט, אז מען זאגט אז אן ארמעי גייט אין א מלחמה, איז אויב די ארמעי וואס, פשט, א מענטש, אזוי זאגט טאקע אין תניא די דוגמא, א מענטש קען, מ'גייט א מלחמה, א מענטש קען האבן אסאך כח, קען זיין, קען זיין זייער א שטארקער מענטש, האט אסאך וואפן, אבער אויב ער איז א שרעקעוודיגער, און האט נישט, ער האט נישט, זאגט ער, ער האט נישט קיין גאטס, ער האט נישט די, די, ער האט נישט ביטחון אז ער גייט געווינען, און ער גייט, און ער זעט נישט קיין טעם אין דעם איבערקומען דער מלחמה, גייט נישט מיט א חיות, גייט נישט מיט א פרייד, וועט אים יענער בייקומען. יענער וואס האט דער שמחה וועט איבערקומען דער וואס איז שטארקער. דאס איז דער טבע הדברים אין מציאות. נישט דער וואס איז שטארקער געווינט. דער וואס איז מער צופרידן און ער איז מער להוט, ער איז מער פארקאכט אין דעם ענין, ער וועט געווינען, נישט דער וואס האט מער כח. איז אוודאי, אוודאי, איז אוודאי, נפש אלוקית און נפש הבהמית, נפש אלוקית האט א בעסערע צד. איז לאמיר זאגן איז נפש, נפש אלוקית האט א בעסערע צד, תורה ומצוות נצחיים המה, וכו' יעדער איינער פאר זיך. קען פארשטיין, קען זיך איבערצייגן אין שכל פשוט אז אלוקות איז אמת, אז תורה ומצוות איז אמת און דאס איז דער אמת'ער קיום און דאס און דאס האט און דאס האט א קיום דאס איז דאס א דבר נצחי, דער עולם הזה איז איז איז א דבר העובר, אבער אף על פי כן ער איז להוט אויף נאך עולם הזה, ער האט פרייד פון עולם הזה, ער האט שמחה פון עולם הזה, איז דארטן וואו ער וועט האבן פרייד דאס וועט איבערקומען דער צד וואס וואס האט מער כח. דארט דארט מוזט דו פאראנפרעגן די איינציגע וועג ווי צו בייקומען און ווי צו זיין פארבונדן מיטן אייבערשטן ווי עס דארף צו זיין איז דווקא דורך שמחה. אן שמחה גייט נישט די גאנצע מעשה. א איד דארף זיין האבן שמחה אין עבודת השם, שמחה של מצוה. און דאס איז דאס זאגט אלטער רבי אין די עצות אין תניא ווי אזוי פועל זיין שמחה. איז אזוי, פאראן איז די גמרא זאגט בנוגע צו שמחת בית השואבה אז מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו.

איז איינע פון די, כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו הייסט הייסט אזוי, א מענטש קען האבען שמחה טאקע, א מענטש קען האבען פארשידענע זאכען, א מענטש קען האבען שמחה, א מענטש קען זיין צופרידען פון תורה און מצוות, די שאלה איז, דאס קען א מענטש געפינען פרייד, זען דער שמחה, זאגען עפעס א חסידישע ניגון אפשר נישט אזוי.

ווייל אן שמחה איז איז פאראן שוועריקייטן, אמאל אזוי אמאל אזוי, אבער בשעת א איד איז צופרידן, ער זעט שמחה אין דעם, ער האט א חיות, ער האט א קאך אין דעם, ער ציט זיך צו דעם, ער איז פארקאכט אין דעם, יעמאלט קען ער קען ער זיך קען ער בייקומען שוועריקייטן, און עבודת השם קומט מיט שוועריקייטן, אזוי איז די מציאות. אבער די שאלה איז אזוי, איז אזוי קען מען טראכטן אז מען זוכט זאכן וואס זאלן גורם זיין שמחה אין עבודת השם, וואס וואס א מענטש זאל זיין פארקאכט, ער זאל זיין פארקאכט אין מקיים זיין א מצוה, זיין פארקאכט אין לערנען תורה, פארקאכט אין גיין לויטן דרך החיים וואס וואס א איד דארף גיין, און ווי וועט מען אים ווי וועט מען אים אויפפלאקערן, ווי וועט מען אים געפינען א קאך, ווייל בפשטות מען דאך געטראכט אז זאגן פשוט סתם א פשוט געזאגט פשוט אין טייטש זאגט אז מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו,

די גרעסטע שמחה מצייר זיין א מענטש וועט האבן די גאנצע געלט וואס ער וויל, וואס ער חלומ'ט, און וועט האבן די קינדער מיט כ'ווייס פונקט אלע, חתונה מאכן אלע קינדער אזוי ווי ער חלומ'ט זיך, לפועל איז אין עולם הזה פאראן, מ'זאל נישט וויסן, אבער לפועל א מענטש קען פארלירן א טעם, אזוי איז די סדר הדברים, מענטש קען פארלירן א טעם אין אלץ, היינט זעה איך א טעם אין געלט, מארגן מארגן פארליר איך דעם טעם אין געלט, אדער אפילו יעדע שמחה וואס איז פארהאן ביי א מענטשן, א מענטש איז דאך נישט קיין, איז דאך נישט קיין קיין א מענטש איז דאך נישט קיין בעל חי, בעל חי איז זייער א דבר מוגדר מאוד, איז א נשר איז א רחמן, אן עורב איז אן אכזרי, און דאס זענען זיי און דאס פארבלייבן זיי, א אריה איז טורף און דאס איז זיין גאנצע לעבן, דאס טוט ער מיום היוולדו. עד עד יום מותו, ער דארף נישט האבען קיין, ער דארף נישט האבען קיין קיין קאלערס, ער דארף נישט האבען קיין קיין, א מענטש דארף, א בהמה דארף נישט האבען קיין שינוי צורת החיים, ער מוז צופרידען זיין, ער האט זיין טבע וואס וואס וואס ווי ער גייט און דאס סטייעט ביי אים כל שנותיו, א מענטש איז נישט אזוי, במילא בפועל ממש די אייבערשטער באשאפען טבע האדם איז אז א מענטש זוכט, וואס ער האט זוכט ער, זוכט ער עפעס אן אנדערע עק, אפשר איז א באוואוסטער ווארט מענטשען זאגען אז די. די גראז איז אלעמאל קוקט אויס שענער ערגעץ אנדערש, אזוי א מענטש איז אזוי, איז באמת אבער די זעלבע קענסט זאגן אז א מענטש איז יונג, א יונגער מענטשן מיט א אין די יונגע יארן מער אין די כ'ווייס אין די בחור'שע יארן איז דאס מער ארויסגעבראכט דעם טבע, א מענטש קען האבן כל טוב, א קינד קען האבן כל טוב סלה, די טאטע האלט אים אויס, די מאמע האלט אים אויס, און ער האט חברים און אף על פי כן

א מענטש איז נישט צופרידן אז די אייבערשטער האט אים געגעבן כל טוב סלה לפועל, קען א מענטש זיין אומעטיג אפילו אז ער האט גוטע זאכן און האט פון וואס צו זיין צופרידן, לפועל א מענטש דארף אלעמאל האבן ביי זיך עפעס א התחדשות, עפעס א נייער טעם, עפעס א, אזוי איז דער טבע האדם, אזוי אזוי כך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, אז דער מענטש זוכט אלעמאל וואקסן און זוכט אביסל עפעס א דריי טאן דא א דריי טאן דארטן, זען עפעס.

זאגן וואס לערנען, זאגן די קינדער וואס איז זייער שמחה של מצוות, וועסט מקיים א מצוה, וועסט לערנען תורה, וועסט ווערן א למדן, מ'עט דיר געבן כבוד, דאס ווערט א זאך ווערט נמאס, יעדע זאך בעולם הזה ווערט נמאס, יעדע ענין, און יעדע שמחה וואס איז פאראן קען סטייען פאר א געוויסער צייט, און לפועל ווערט עס נתבטל, אזוי א מענטש קען קען אמאל טראכטן ביי זיך, א מענטש וואס וואס וויל לעבן א געהעריגן לעבן, איז אמאל משתיק דעם ענין, ער פארשווייגט עס. יעדער וועט אננעמען טראכטן יעדער פאר יאר וואס מיין לעבן איז נישט קיין צופרידענע לעבן, איך האב נישט קיין הנאה דא, איך האב נישט קיין הנאה דארט, און אפשר וואלט געווען בעסער אז איך האב בכלל נישט געטאן דער ארבעט, אפשר וואלט געווען עפעס אנדערש. א מענטש וועט אננעמען טראכטן אזוי וועט ער נישט קענען לעבן עפעס א חיים חיים במנוחה, איז פארשווייגט מען דאס, א מענטש האט זיין לעבן, האט זיין ארבעט, און מען גייט און מען פארט, איך וויל, דאס טו איך, און דאס איז מיין לעבן, דאס איז מיין צורת החיים, און דאס איז דאס. אבער לפועל ביי א מענטשן, בפנימיות נפשו איז א מענטש נישט צופרידן מיט געווענהייט, תענוג תמידי אינו תענוג, און יעדער שמחה וואס איז פאראן איז א זאך וואס איז א דבר זמני, איז אזוי, און זאגן א מענטשן, א מענטש זאל, אלטער רבי זאגט אין תניא, אז ווי וועט א מענטש זיין צופרידן מיט תורה, ווי קען א מענטש דינען דעם אייבערשטן ווי ס'דארף צו זיין האבן נצחון היצר און איבערקומען אלע זאכן און טאקע לעבן זיין א איד ווי געהעריג, דארף ער האבן שמחה. וואס ווי וועט ער האבן שמחה? וועט מיר אנהייבן מסביר זיין פארשידענע מעלות וואס איז פאראן אין קיום המצוות, דער ביאור, יענער ביאור, וועט ער מסביר זיין אזוי, מארגן וועט מארגן מסביר זיין אזוי, יעדער ביאור וואס מען וועט געבן א מענטשן וואס ער וועט געפינען א סיבה צו זיין צופרידן, פאסט עס פאר מיר היינט, מארגן בין איך געווארן, מארגן בין איך געוואקסן אביסל, לאו דווקא איך בין געוואקסן אין שכל, געווארן מער א גרעסערע בר דעת,

אמאל ווערט קלענער די זאך. אבער ס'איז במוחש אז א מענטש האט געהאט א מורא'דיגע חיות אמאל אין א זאך, האט געהאט א מורא'דיגע חיות אין לערנען וואס עס זאל נאר זיין, איז נישט נאר דער סיבה פארוואס ער האט געבראכט דער חיות איז א זאך וואס ווערט נתבטל, ער האט זיך אוועקגעלייגט צום לערנען ווייל ער וויל זיין א למדן צו ער וויל זיין א וואס עס זאל נאר זיין, ער וויל זיין א עבד השם, אז ער קוקט זיך צו צוריק אויף זיך.

א מענטש איז זייער גרינג מבטל זיין ביי זיך א רגש וואס ער האט אמאל געהאט. אבער ער זאגט בפשטות, מען דארף, מען זאגט מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, אימעצער וואס האט נישט נישט דורכגעלעבט, נישט פועל געווארן ביי זיך דער שמחה פון שמחת בית השואבה, קען ער נישט האבן א שמחה וואס זאל אנהאלטן זיך א גאנצן לעבן. וויל א שמחה וואס זאל אנהאלטן א גאנצע לעבן דארף מען האבן די שמחה פון שמחת בית השואבה, דאס איז נישט אזא פשוטע מעשה, מיר זאגן פשוט פשוט ווי עס שטייט, אבער דאס איז נישט אזא דבר פשוט, וואס איז דער וואס איז דער יחודיות פון דער שמחה פון שמחת בית השואבה, וואס אז מען האט דער שמחה פון שמחת בית השואבה אז יעמאלט איז ראה שמחה מימיו, און מען וויל א שמחה וואס זאל אנהאלטן שטענדיג, און א מענטש זאל דאס קיינמאל נישט קלענער מאכן.

נישט געווען אזא פשוטע זאך, אבער וועלמיר זאגן פשוט וואס שטייט, נאר אויך אפשר עפעס אויב מ'קען עס אפשר אביסל אראפטראגן איז א, אבער אבער וואס שטייט איז אזוי, אז דער אלטער רבי זאגט לקוטי תורה אז אז ס'גייט גיין א רעגן איצטער א גאנצע נאכט, וואס איז די ע פ ע פ א חוק? יא, יא, יא. אה? ס'דארף שטאפן באלד, אקעי.

ס'הייבט אויף א מענטשן. אבער די טבע היין איז אז ס'געט אים שמחה, און ווי זאגט אין נ"ך, ווי שטייט אין נביאים לגבי נבל דארטן, אז ותצא היין מנבל איז איז די לשון דארטן אז ער ווערט אויס, עס קומט בבוקר דארטן ותצא היין איז נתבטל געווארן די גאנצע השפעה פון די יין, וויין איז א זאך. אז מען נעמט עס, בשעת מען נעמט עס ווערט מען צופרידן טאקע, און ס'פועלט א הגבהת הנפש מיט אלע גוטע זאכן, לפועל איז דא ותצא היין, ס'קומט דער מחר בבוקר און ותצא היין און ווי יעמאלט ווערט עס נתבטל, דאס איז יעדער, דאס איז א שמחה וואס דער זאך וואס איך האב איז גורם שמחה, אבער דער זאך ווערט נתבטל, זאגט מים איז נישט גורם שמחה, בכלל נישט גורם שמחה, און אף על פי כן איז מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, דער ווארט איז אין דעם, דארף מען זיך אביסל אריינטראכטן, אבער דער ווארט וואס שטייט איז, זאגן פשוט ווי פשוט אין די גשמיות הדברים, זאג אז א מענטש א מענטש אויב אלץ איז געבויט מיין שמחה של מצוה איז געבויט אויף וויפיל איך האב אויף וויפיל דער מצוה טוט עפעס אויף א תועלת אין מיר וויפיל מיין געשמאק וואס איך זע אין דעם דער יין וואס איך זע אין תורה ומצוות דער גוטס וואס וואס גיבט צו אין מיין מציאות פון א מצוה דאס איז א דבר הנפסק מיין מציאות איז משתנה איז דער פעולת היין משתנה. אבער אויב א מענטש האט עפעס א הכרה אין א זאך, אין מצוות אין תורה אין א זאך וואס האט נישט צוטון צו זיין מציאות. מענטש האט הכרה אין א ענין, ער האט אמאל געזען, ער האט אמאל דורכגעלעבט אז אלוקות און אידישקייט און תורה און מצוות איז א זאך וואס איז נישט בגדר מיין מציאות. ער האט אמאל דורכגעלעבט אזא זאך. ער האט עס אמאל געזען. א מענטש האט אמאל געזען א נקודה אין זיין לעבן אז א מצוה איז א ענין אחר לגמרי. אז א איד, אז א איד א איד א איד וואס דאווענט דאווענט און לערנען אין שבת איז אן אנדערע זאך, ס'איז נישט ווי איך בין מצייר ביי זיך, ס'איז אן אנדער ענין, אויב א מענטש האט אמאל דורכגעלעבט, געזען אזא זאך, נישט דורכגעלעבט, א מענטש האט געזען, האט אמאל געזען א מציאות פון א ענין וואס איז. אן אנדערע אן אנדערע זאך, אן אנדערע זאך, איז דאס א זאך וואס שטייט ביי מענטשן לעלם ועד, פשוט פשוט אין פשוטע ווערטער, ווען קען א מענטש ביליג מאכן א זאך? א מענטש האט פארשטאנען א געוויסער ענין, פארשטאנען, איך ווייס, א מענטש לערנט תורה, לאמיר זאגן פשוט, ס'איז מער מער פראקטיקל זאגן אזוי, אז א מענטש.

אז אזוי האב איך נישט קיין חיות אין א מצוה אז איך לערן דער מיימר, איך ווייס פונקט מאיזה סיבה שתהיה איז דער מאמר גיט מיר יא א חיות אין א מצוה. און א מענטש נעמט ער זעט שמחה של מצוה אין א זאך וואס ער האט א זאך וואס איז לפי ערכו ער זעט אז דער מצוה פועל'ט אין אים אן הרמת הנפש דאס איז א זאך וואס א מענטש קען שפעטער ביליג מאכן

א מענטש קען מיט יעדער פעולה וואס א מענטש איז צוגעגאנגען צו דער פעולה צוליב א זאך וואס ער האט אליין געהאט עפעס א השגה און א פארשטאנד און ער האט עס געטון צוליב א געוויסע זאך וואס ער האט געפילט אין דעם, קען מען עס אלעמאל ביליג מאכן, קען עס אלעמאל ביליג מאכן, דארפסט נישט טראכטן, איך זאג נישט פשוט דוגמאות מוחשיות, אבער יעדער זאך וואס א מענטש איז דער צוגאנג זיינע איז געווען אז דאס איז איך דאס איז איך בין נתקרב געווארן צו דעם ענין איז ווייל איך האב געזען א געוויסער רייכקייט לאמיר זאגן אין דער זאך. קען דאס א מענטש שפעטער ביליג מאכן דער זאך? וואס זאל נאר זיין, אפילו זאגן ענינים פון עולם הזה, א מענטש האט געמאכט א גרויסער שמחה און האט געמאכט די גרעסטע בענדס, און בשעת ער האט געמאכט די שמחה איז ער געווען אזוי לויט און אזוי פארקאכט אין דער שמחה וואס ער מאכט א חתונה דארטן, א יאר שפעטער וועט ער טראכטן האב איך געפאטערט דארטן געלט, וואס איז וואס ווען ער זעט די גאנצע מעשה, געפאטערט געלט אז יענער זאל זיין צופרידן און יענער זאל שמייכלן, בשעת מעשה האט ער נישט געטראכט אזוי, בשעת מעשה האט ער אוועקגעלייגט געלט מאכן א שיינע שמחה און מאכן די בעסטע דארטן. די בעסטע אינוויטעישאנס מיט דאס, אבער א יאר שפעטער וועט ער ביליג מאכן די גאנצע מעשה. איז אזוי יעדער זאך ביי א מענטשן, א זאך וואס א מענטש האט זיך צוגעלייגט צו דעם, צוליב א געוויסער מעלה וואס ער האט דערקענט אין דער זאך, א געוויסער יקר וואס ער האט דערזען, שפעטער וועט ער עס מקטין זיין. אפילו אזא מענטש איז נישט געוואקסן בדעת, א מענטש וועט עס ביליג מאכן. איך בין געלאפן יעמאלט צו עפעס קויפן דער שענסטער אתרוג, און אז איך וועל נישט האבן דער שענסטער אתרוג, איז וואס? א מענטש קען אלץ קליין מאכן ביי זיך. אויב א מענטש האט אמאל געזען אידישקייט, אמאל געזען, אמאל געזען תורה ומצוות נישט אלס א זאך, ער האט געזען אז ער קען נישט אפשאצן וואט די זאך איז, ער האט געזען א זאך וואס איז טאקע העכער פון זיין מציאות אינגאנצן, כ'וויל נישט זאגן פשוט גרויסע זאכן, אבער א מענטש האט אמאל עקספיריענסד אז אלוקות און א איד און תורה ומצוות איז א זאך וואס איז א, ס'א, ס'א תחום אחר לגמרי. ס'איז א תחום אחר לגמרי. אויב א מענטש האט עס אמאל געזען וועט עס בלייבן לעולם ועד. כ'וועל זאגן פשוט, בזמן שבית המקדש היה קיים, איז געווען די ערטער אין בית המקדש, כ'ווייס, לאמיר זאגן די מראה כהן, כ'ווייס פונקט זאגן דוגמאות, א מענטש האט איבערגעלעבט אידישקייט אין א וועג, צו דער עם שבאו לראות ולשמוע, די חסידים ואנשי מעשה זאגן דער דוגמאות, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין בפניהם באבוקה של אור.

איז וויפיל ביי זיך וועט איך וועל איך איך קען זיך אליין ביליג מאכן אבער א זאך וואס א מענטש האט איבערגעלעבט וואס א זאך וואס איז וואס איז ער האט דערקענט אז ס'איז א ענין נעלה מאוד וואס איז וואס איז העכער ווי זיין מציאות וועט ער נישט קענען ביליג מאכן וועט עס בלייבן אז ער דערמאנט זיך אז דאס איז א מצוה וועט וועט וועט וועט עס אים וועט עס אים וועט עס אים סטייען לעולם ועד מי ש.

וועט ער עס נישט קענען איבער ביליג מאכן, זאג אזוי אז א זאך וואס א מענטש איז תופס, א זאך וואס א מענטש איז תופס אין זיינע מושגים וועט ער אלעמאל קלענער מאכן, מענטש האט געמאכט, א מענטש האט געוואונען די לאטערי, געמאכט ביליאנען דאלארן. שפע אזוי א ארעמאן טראכט מוז זיין דער הויפט פון דער וועלט איינמאל ס'האט שוין געהאט שוין געקראגן וועט נישט זוכן נייעס אקעי האב איך שוין געטראפן דער דער און וואס איז שוין געווען בין איך געפארן דא געפארן דארט און וואס איז שוין געווען יעדער זאך וואס א מענטש לעבט אדורך אין זיין מציאות קען ער שפעטער ביליג מאכן אבער אויב וועט ער זען א זאך וואס איז נישט בשייכות מיט זיין מציאות ס'דא א תחום וואס ער האט געזען א דבר אמיתי, ער האט געזען א דבר אמיתי וואס האט נישט צוטון מיט זיינע תחומים וועט ער עס נישט קענען ביליג מאכן, ווי דער בעל שם טוב זאגט אז הא ס'איז א דבר פשוט, יא ס'איז א דבר פשוט, אוודאי ס'איז א דבר פשוט, אבער איך זאג נאר אז אז אזוי א מענטש מיינט ביי זיך, איך וויל זאגן אזוי, מ'האט א מענטש אז מ'זוכט שמחה. אז מען זוכט א קאכקייט דארף מען זוכען א זאך, עפעס א ענין אין תורה וואס זאל רעדען צו מיר. דארף זוכען א ענין אין אידישקייט וואס זאל עפעס רעדען צו מיר, א זאך וואס זאל האבען עפעס א א איך זאל עפעס שפירען די רייכקייט פון דער ענין, איך זאל זען ווי דער זאך האט עפעס א א ווירקונג אויף מיר. איז אמאל פארקערט, אמאל דער אמת'ער שמחה וואס בלייבט שטענדיג איז זען א זאך, זען אז דער ענין איז. שלא בערך זיינע מושגים. מען זאל זען, מען זאל זען די חסידים ואנשי מעשה. מען זאל זען א איד וואס, מען זאל זען אידישקייט ווי ס'ווערט געפראוועט באמת. און אויב מען האט אזא מין סארט זאך, סטייט עס לעולם ועד. ס'איז נישט קיין פשוט'ע מעשה, איך זאג, ס'איז נישט אזא פשוט'ער ענין אז א מענטש היינט, מען דארף עס אדורכלעבן, מען רעדט דאך בימינו אלו.

איז דער ערשטער ושאבתם מים איז דער אלטער רבי האט עס געזאגט עפעס זעקס מאל דער מאמר אזוי דאכט זיך מיר דער אלטער רבי האט געזאגט זעקס זעקס מאל דער מאמר און איז דער צמח צדק האט געזאגט אז פון דארטן האט מען גענומען עד אין סוף מען האט געהערט דעם זעלבן מאמר זעקס מאל ער זאגט אז מען האט גענומען חיות עד אין סוף אזוי זאגט ער דארט מען האט גענומען לעבעדיגקייט פון דער מאמר עד אין סוף

אז מען לערנט א מאמר איז א מענטש זאל האבען עפעס דער הכרה אז ס'איז א ענין וואס איז ער זאל זען עפעס א ענין ער זאל ער זאל זען אז אז אידישקייט איז עפעס איז עפעס אנדערש אינגאנצען ס'איז עפעס אנדערש אינגאנצען נישט ס'איז גרינג שפירען אזא זאך דערהערען אזא זאך אז תורה און מצוות און געטליכקייט איז אן אנדער זאך אינגאנצען. האבן אזא מין סארט הכרה זאל זיין רע אז ס'אן אנדערע זאך אינגאנצן. אויב אמאל האט געהאט א מענטש אזא מין סארט דערהער, נישט ער האט דערהערט א זאך, ער האט גענומען א זאך, ער האט פארשטאנען א זאך, ער האט, עס האט אים מאיר געווען אז ס'איז אן אנדער ענין אינגאנצן. קען דאס אים סטייען לעולם ועד אזא מין סארט שמחה. שמחת סיום איז שבע, איך בין נישט, נישט אזא, נישט אזא דבר פשוט דעם ענין איז, נישט אזוי.

האט דער קאצקער געזאגט נישט דאס איז געווען דער נס, דער נס איז געווען אז אידן האבן געשריען הוי' הוא אלקים, השם הוא אלקים, אזוי על פי טבע, געטראפן אזא נס אש יורד מן השמים וואלט מען זיך געדארפט לפי טבע פון אידן געוואלט וואלט מען זיך געדארפט פאררעדן זיך אז ווי גרויס די פייער איז געווען און וואס דער הפלאה אז ס'איז געטראפן געפאלן א פייער פון הימל און ווי ס'האט אפגעגעסן די גאנצע וואסער וואלט מען געדארפט זיך פאררעדן אויפן פייער אביסל.

א ותאכל את את המים ואת הבהמה, כ'האב יעצט דערציילט די גאנצע הפלאות פון די פייער, אבער אידן האבן געשריען הוי' הוא אלקים, איז אוודאי זאגט אזוי דער ווארט זייער, עס איז נישט קיין פשוט'ע ווארט, אבער זאג אבער בפשטות, דער אש שירדה מן השמים איז אויך געווען א, עס איז געווען א התגלות אלקי. געווען א נס, א מענטש צינדט אן א פייער מיט שתי אבנים איז ער צינדט אן א פייער, ס'איז געווען א אש יורד מן השמים, ס'איז געווען א נס, א נס פלאי, אויב ס'איז געווען א נס, ס'איז ס'איז געווען א התגלות אלוקי, איז דאס איז דאס איז יעדער פרט פון דער נס איז געווען א התגלות פון א געוויסער כח אלוקי, ס'איז נישט געווען א גלאט אזוי אין די וועלט אריין עפעס א א פייער, נאר ס'איז געווען א אש יורד מן השמים, איז געווען וואס צו לערנען אין דער פייער, ס'איז געווען וואס צו מעיין זיין

זיך, פאראן ס'איז א אש, ס'איז א אש שיורדה מן השמים, ס'איז נישט ס'איז א אש מתלקחת, ס'איז טאקע א אש שיורדה מן השמים, וואס קען וואס קען אפילו פארברענען א בהמה, א בהמה וואס איז פול מיט מים, ס'האט א כח דער אש. אבער די מעשה איז אז מ'קען זיך אמאל פארקאכן זיך אין דער אש, וואס איז דער אש? אין דער צורה חיצונית פון דעם ענין.

און ס'איז אויכעט נישט פאר די וואס איך וואס די וואס איז ס'איז גלאט ס'איז גלאט נאר ס'איז נישט נארישקייט ס'איז א אש יורדה מן השמים ס'איז אן אש אלוקי ס'איז א אש יורדה מן השמים און ס'איז דא וואס צו לערנען דארטן ס'איז פאראן וואס ווי דער האט גענומען דער בעל שם טוב ווי יענער האט גענומען דער בעל שם טוב ווי דער האט עס מסביר געווען ווי יענער האט עס מסביר געווען און ווי מ'האט עס מחלק געווען אין דער מדינה און אין יענער מדינה עס איז פאראן פארשידענע זאכן וואס מ'קען נעמען תורת הבעל שם טוב אין פארשידענע וועגן

אוי דאס פארקאכט מען זיך אויף איין זייט אביסל אויף די אש אויף די צורת האש שירדה מן השמים אבער לפועל דער מעסעדזש פון דער אש איז הוי' הוא אלקים דער נקודה פנימית פון דער גאנצער אש זאגן דער וועג יענער וועג און התגלות הבעל שם טוב. ווען תלמידי הבעל שם טוב און די מגיד תלמידי המגיד צו ווען ווער כ'ווייס אין פולין איז געווען רבי ר' מיילעך מיט זיינע תלמידים מיט יעדע פלאץ איז געווען זיין אין זיין אופן זיין צורה יעדע איינער און עס זענען דא פארשידענע צורות מ'קען זיך פארקאכן אין די צורות אבער מען פארגעסט וואס איז געווען די נקודה וואס איז געווען די נקודה טאקע פון תורת הבעל שם טוב די נקודה וואס איז געווען וואס די בעל שם טוב האט געוואלט מגלה זיין און דער מעסעדזש וואס ער האט געוואלט אריינגעבן צו א אידן איז די נקודה פון הוי' הוא אלקים.

לערנט הלכה, גיט עס אזוי בפשטות, אימיצער וואס לערנט שולחן ערוך אביסל, לערנט גמרא און שולחן ערוך און טעמי הלכה, לפועל גיט עס אים א טעם, אויסער דעם וואס ער ווייס המעשה אשר יעשון, גיט עס אים לפועל א טעם און א געשמאק אין דער מצוה, אזוי דער טבע הדברים, אימיצער וואס ווייס, אימיצער וואס ווייס נישט אז עה, ס'איז דא א רמא אז עס דארף זיין ד' דפנות לכתחילה, סתם אזוי, ער ווייס די גמרא אז עס דארף זיין ב' דפנות וטפח. מיט א צורת הפתח, איז ווייס ער נישט וואס צו, מיר מאכן ד' ד' דפנות, אימיצער וואס ווייס אז די רמא זאגט ווייל ס'איז דא פארשידענע חילוקי דינים זאל מען בעסער מאכן ד' דפנות, אויב ער ווייס אז ס'שטייט אין שולחן ערוך האט אן אנדער טעם מיט דעם וואס ס'פאראן ד' דפנות, זאג נאר א דוגמא בעלמא, אבער יעדער מצוה וואס איז פאראן, אימיצער וואס ווייס די יסודות ההלכה אויף וואס ס'איז געבויט געווארן די אלע דינים, גיט עס אים אן אנדערע געשמאק אין דער קיום פון די ד' און אין דער קיום פון די מצוות. אימיצער וואס ווייס פארוואס מען בענטשט די לולב אין דעם אופן, די נענועים אין דעם אופן, און ווייס אביסל טעמי הדין, האט ער האט ער א געשמאק אין דעם. דאס איז אז מען זאגט טעמי הלכה פשוט על פי נגלה, דאס איז אקעי, דער שיטה יענער שיטה, גיט עס א געשמאק אין דעם ענין. עמיצער אימיצער וואס ווייסט עפעס עפעס סודות התורה דארטן די רמזים אז ס'דא א סוכה פאראן אזעלכע מקיפים און ס'פאראן דער דרגה פון דער דרגה פון א פרצוף און יעדער דרגה פון א פרצוף און דער רמז און יענער רמז איך פיל נישט אין די זאכן איך האב נישט קיין השגה אין די עניינים איז וואס איז מיר נוגע זען די פארשידענע חסידישע ספרים ס'איז נישט נאר נישט נאר אין חבד חסידות נאר בכלל אין חסידישע ספרים איז מען פארקאכט אין די רמזי המצוה

גייסט צום רבי חיים בזיע, יענער איז געווען א פרוש, און ער האט געזען, ער איז געווען א גוטער חבר אין ישיבה, געווען א ליטווישע ישיבה אין סמארגאן, עפעס א ישיבה, און זיי זענען געווען זייער נאנטע חברים, האט געווען גוטע פריינד, לעבעדיגע חברה אלע, דריי לעבעדיגע חברים, איז געווען זייער נאנט, געלערנט צוזאמען, געקאכט זיך צוזאמען, פארדעם וואס ער האט געטראפן זיין חבר רבי חיים, האט ער געטראפן דער זון פון זיין חבר אין א געוויסער פלאץ, און זיין זון האט אויסגעקוקט פונקט ווי דער טאטע,

אפילו מתאר באריכות ווי ער האט געזען דער חבר'ס זון האט ער געזען ווי ער איז פונקט זיין טאטע, די זעלבע קאך אין לערנען, די זעלבע די זעלבע שארפקייטן, די זעלבע שנעלקייטן, שאטן סברות, ער האט געזען די טאטע'ס כשרונות, און שפעטער איז ער איז ער איז ער געגאנגען צום שטאט וואו די טאטע לעבט, און זיין טאטע איז געווען א פרוש, ווי עס איז מתאר, ער איז געווען א פרוש, ער האט געהאט פארמאכטע אויגן, און א גאנצע אריכות. און ער האט געזאגט דעם ער האט געזאגט זיין חבר הייסט ר' חיים איך האב זיך געטראפן מיט דיין זון אין דער אין דער ישיבה דארט אין סמארגאן האב איך געטראפן דיין זון און ער ער קאכט זיך אין לערנען און יענער האט נישט געשמייכלט און נישט געמאכט קיין סימן אז ער איז צופרידן אז ער האט געזען זיין זון ער איז געווען א פרוש ער איז געווען האט ער אים די ערשטע זאך וואס יענער האט אים געזאגט איז אז איך בין שוין א פרוש ברוך השם איך בין שוין א פרוש אזא גאנצע אריכות דארט וואס זאגט ער איז שוין א פרוש עטליכע יאר און ברוך השם איז ער מופרש פון הוויות דהאי עלמא במילא ער איז נישט צורירט געווארן מצד דעם וואס ער האט אים געזאגט א גאנצע לאנגע מעשה אבער די נקודה זאל ארויסברענגען אז דארטן שטייט אז דער אז דער רבי מרדכי וואס איז נתקרב געווארן צום בעל שם טוב אנגעהויבן טראכטן ביי זיך וואס איז געווען ווי ער איז געווען פאר דעם וואס ער איז נתקרב געווארן

פאר משה אבער לפועל האט כלל ישראל געוואוסט אז ער איז מבחר מין האנושי, מען האט געוואוסט אז ער איז די גרעסטע, מען האט נישט געוואוסט די תכלית הגרויסקייט זיינע זאל זיין, ער האט זיך געהאלטן קליין אבער לפועל האט די עולם געוואוסט ווער ער איז, מען האט געוואוסט אז ער האט משה קיבל תורה מסיני, ביי מיר איז דער מרא דאתרא קען מען און מיר קען מען דאך נישט.

זיך מיישב געווען אז אז א גאנצע אריכות מקו. אינטערעסאנטע טייטש וואס זאגט מכל האדם אשר על פני האדמה ער איז געווען דער גרעסטער עניו וואס מענטשן וואס דער וועלט קען מכל האדם אשר על פני האדמה די מענטשן וואס האדמה וואס מענטשן אויף דער ערד קענען זיי איז משה רבינו געווען דער גרעסטער עניו איך ביי מיר מ'ווייסט מיר בכלל נישט. די עולם קען מיר בכלל נישט, ממילא איז וועגן דעם רעדט זיך בכלל נישט דעם גאנצן. אה, און וואס וויל די פריערדיגער רבי דארטן? ער וויל ארויסברענגען, דער חברה'מאן זאגט עס אליין, דער רבי מרדכי, ס'הייסט אזוי, אז פאר ער איז געקומען צום בעל שם טוב, איז אלוקות, געטליכקייט און תורה ומצוות געווען, ער האט געהאט א מצומצם'דיגע מושג, מצומצם'דיגע מושגים, ס'ווארן. ווייל מען לערנט אפי' נגלה און פאראן תורה און מצוות, מען קען לערנען אפי' די כוונת האריזל, און איך דארף זיך פירן לויט לויט תורה און מצוות, איך דארף זיך פירן לויט כוונת האריזל, א מענטש ווערט דער צענטער פון דער פיקשער, אזוי אויב א מענטש האט, בכלל ביי א מענטש אז ער איז דער צענטער פון זיין לעבן, דערנאך איז דא מצוות, ער דארף טון דאס, ער דארף טון יענץ, מען לערנט תורה. דארף ער יעדע זאך, ער דארף טון, איך דארף דאס טון, איך דארף יענץ טון, פאראן כוונות, פארדעם וואס איך ווייס כוונת האריזל, שטייט אין תורה, דער כוונה, דארף איך טון די כוונה, איך דארף עס טון אין מיין בעסטע אופן, טו איך דאס, נאר איך לערן כוונת האריזל, לערן איך ווייטער, דארף איך, דארף איך וואקסן ווייטער, דארף איך, דארף איך מכוון זיין מצוות לפי כוונת האריזל. דארף איך דאס טון, דארף איך יענץ טון, וואקסט ער. ער איז דער צענטער פון דער פיקטשער, ווייל אזוי אין זיין לעבן איז ער דער צענטער. איך בין פאראן, איך דארף טרינקען וואסער, און איך דארף האבן פרנסה, איך דארף דאס, און איך דארף טון מצוות, און דער אייבערשטער האט מיר געהייסן און מיר געגעבן א תורה, איך דארף פארשטיין וואס תורה זאגט, און איך דארף מכוון זיין כוונת האריז"ל, און איך דארף דאס, און איך דארף יענץ, און איך דארף האבן דער אתרוג. אלץ, ער בלייבט דער צענטער. וממילא איז, בשעת ער לערנט דער פסוק והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה איז, בלייבט ער דער צענטער. ער בלייבט דער צענטער פון דער גאנצער פיקטשער. ווערט ער אים א קשיא.

אז ס'רעדט זיך נישט וועגן דיר. מ'האט דיר דערציילט צו וויסן אז משה קיבל תורה מסיני, אז סיני איז נישט משה קיבל תורה מסיני ומסרה, ס'איז דא איך, ווער האט מיר געגעבן די, איך קען לערנען פרקי אבות אזוי, ס'פאראן איך, איך מקבל דער תורה. פון וואנעט האב איך עס געקראגן, וואו איז דער מקור? איז געווען די גאנצע סדר השתלשלות ביז דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה צו משה בכדי אז איך זאל קריגן דער תורה. אדער סתם משנה משה קיבל תורה מסיני איז פארהאן דער אייבישטער האט א תורה אלפיים שנה קדמה תורה לעולם און האט עס געגעבן צו משה רבינו און משה רבינו טוב עין הוא יבורך נתן מלחמו לדל האט געגעבן צו יהושע יהושע צו נביאים ביז אז עפעס עטוואס קענסטו האבן אויך א שייכות מיט דער תורה ס'איז נישט אז ס'איז פארהאן דו ביסט דא.

און ס'איז נאך, דערנאך דארפסטו אויך עפעס טון. ביסט אויך דארטן. דאס דארף מען אויך פארשטיין. אבער זאג, איך וויל ערשט אראפגיין די ווארט ס'פאראן חסידים ואנשי, ס'פאראן חסידים ואנשי מעשה מרקדין באבוקות של אור. וואו געפין איך זיך? וואו בין איך דארטן דא? ביסט נישט דארטן. אוודאי בין איך דארטן. אוודאי יעדער איד איז דארטן. ס'נישט קיין שאלה. איך וויל נאר ארויסברענגען אמאל דארף א איד וויסן אז ער דארף קוקן אז ס'איז פאראן חסידים אנשי מעשה, און זיי זענען מרקד באבוקות של אור, און זיי זאגן שירות ותשבחות, און איך בין נישט דער זאגער, איך בין דער וואס העם באים לראות ולשמוע, און דער עם, דורך דעם וואס זיי זענען לראות ולשמוע, נעמען זיי, נעמען זיי א שמחה שלא ראה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. אז ער איז רואה שמחה, נישט אז ער איז עושה שמחה, אז ער איז רואה שמחת בית השואבה, ער זעט אז ס'איז דא א שמחה פון חסידים אנשי מעשה,

ווארשיינליך נישט געקומען מדחה זיין, נידערשטעלן א מענטשן, ער זאל פילן קליין ביי זיך, פארקערט, ער זאל וויסן אז געטליכקייט איז גרעסער פון וואס ער איז, און אז ער טוט א מצוה האט ער א זכות מקיים זיין א זאך וואס האט נישט צוטון צו אים. דער עם שבאים לראות ולשמוע, וואס איז געווען דער געפיל, גאנצער עם איז געקומען זען ווי הלל הזקן טאנצט אם אני כאן הכל כאן.

אזוי, איך בין אליין א איד, איך האב מיין מצוה און איך דארף טון נטילת ד' מינים, וואס האב צאר לערנען, וואס איז אימעצער זאל מיר אויסלערנען מלמד את המעשה אשר יעשון, ראש ישיבה זאל געבן א דרך אין לערנען גוט וועל איך הערן וואס ער זאגט, צי אימעצער וואס א רב וועט מיר פסק'נען א שאלה איז גוט, בין איך דער צענטער, איך האב מיין חיוב תורה ומצוות, איך בין דער צענטער, יענער דארף מיר זאגן ווי אזוי איך דארף זיך פירן. בעל שם טוב, ס'פאראן אידישקייט וואס האט נישט צו טון צו דיר, ס'פאראן אלוקות און ס'פאראן מצות נטילת ד' מינים, און ס'פאראן געטליכקייט וואס איז שלא בערך העכער פון א מענטשן. און דו דארפסט זיך צוקוקן צו וואס ס'הייסט, ס'דא אן עבודה און ס'דא א שמחה וואס ווערט אז מ'קוקט זיך צו צו חסידים אנשי מעשה. מען קוקט זיך צו, ס'איז נישט, ס'איז קיין מעשה פון, דאס דארף מען פארשטיין, איך זאג נישט, איך וויל נישט, ס'איז נישט אזא דבר פשוט, אבער איך זאג דער מושג, דאס איז דא, דאס איז א זאך וואס חסידות האט אריינגעקארבט, אז וואס איז דער אמת'ער שמחה וואס א מענטש קען האבן, אז ער האט אין זיך בנפשו אז ס'נקבע ביי אים בנפש אז געטליכקייט און א מצוה איז שלא בערך זיינע השגות, שלא בערך זיין מציאות. כ'האב א זכי' אז כ'קען עס טון. און וויפיל ער מאכט זיך ביליג, וויפיל ער זעט זיין קלייניקייט, וועט עס מער גורם זיין שמחה, אז ער קען נישט מאכן ביליג יענעמ'ס זאך. אויב ער האט טאקע געזען יענעם זאך, ער האט טאקע געהאט א הכרה אז ס'פאראן געטליכקייט טאקע, אז ס'פאראן א מצוה טאקע, ס'פאראן אידן וואס לעבן געטליכקייט, וועט ער עס נישט ביליג מאכן. פארקערט, אז ער האט א זכי' האבן עפעס א שייכות דערצו, וועט עס אים גורם זיין שמחה, און א שמחה וואס וועט אים שטיין כל משך ימי חייו יעדע מאל וואס ער וועט מקיים זיין א מצוה. דאס איז נישט, נישט, דאס דארף מען אביסל אריינטראכטן זיך אין דעם, דאס איז א. דאס איז א נקודה יסודית, עס איז נישט, ס'איז פאראן יעדער דרך האט געהאט זיין זיין קו אין פרטים, פארשידענע נקודות, אבער איך זאג דער עצם ענין, דער הכרה אז ס'איז פאראן שמחת בית השואבה, אז ס'איז פאראן מים וואס ס'האט נישט קיין טעם, איך פארשטיי עס נישט און ס'איז העכער פאר מיר, און איך בין דארטן נישטא, איך בין נישט דער צענטער דארטן, איך בין נישט דער, ס'איז דא דער אלוקות, ס'פאראן אידן וואס זיי פראווען געטליכקייט און איך קום נישט אן אהינצו. אפילו על פי נגלה פאראן א מצוה, פאראן א מצוה, איינע פון די יסודי התורה וואס די ראשונים ברענגען, וויסן אז הקל מנבא בני האדם, אזוי שטייט נישט אין די נוסח העיקרים, אבער שהקל מנבא בני האדם. אז, הא? מנבא. מנבא. מדבר שטייט נישט דא. ווער קען זיין מנבא אז דער אייבערשטער איז זיך מתגלה פאר מענטשן? מ'דארף וויסן, מ'דארף וויסן אז ס'דא מענטשן וואס זיי שפירן געטליכקייט. וואס ווערט יעמאלט? איך בין נישט קיין נביא, איך בין א איד, איך האב א שייכות מיט'ן נביא, איך פאלג דעם נביא, איך טו דער מצוה, אבער ס'פארהאן אידן וואס, ס'פארהאן אידן וואס ביי זיי איז נתגלה אלוקות. דאס דארף מען וויסן, דאס דארף מען וויסן, נישט וויסן אז ס'דא גרעסערע מענטשן, מ'דארף וויסן אז אידישקייט איז א ענין איז א איז א ענין גדול מאוד, ס'איז א ענין וואס איז נעלה באין ערוך לפי אונזערע כוחות, אוודאי מיר האבן א שייכות דערצו, מען איז מקיים א מצוה, יעדע איד מען האט א שייכות, אוודאי האט מען א שייכות דערצו, אבער דער דער נקודת היסוד אז ס'פאראן געטליכקייט, אז ס'פאראן א מצוה וואס איז וואס איז וואס איז וואס איז אן אנדערע מעשה.

ס'איז דא נאר טעידאפס, ס'איז נישט דא עפעס גרויסע עצות. אה? אבער דאס איז בכלל דאס איז אסאך זאכן איז אזוי דאס איז א

פארשטייט אבער בפשטות איז טאקע דער צענטער טאקע דער מענטשן, דער צענטער איז טאקע דער מענטשן, א מענטש איז דאך אדם קרוב אצל עצמו, על פי דין איז אדם קרוב אצל עצמו, איז פאראן זיין מציאות, און אז ער קוקט אויף דער וועלט ארום אים, וואס איז אים נוגע אז פאראן אנדערע מענטשן, וואס איז ער מער, מאי חזית דמא דידך סומק טפי, און ממילא דארף ער טראכטן וועגן זיך, ממילא איז ער דער צענטער, און יענער איז דא פאר מיר, על פי שכל האדם איז ער פאראן,

און נישט ער איז דער אמיתית המציאות על פי ראה, ער איז דער אמיתית המציאות וואס ער איז דער מקור אויף אלע אנדערע מציאות'ן, ובמילא וואס בין איך פאראן? כ'מיין, דער עצם ביאור על פי שכל אז דער אייבערשטער איז דער אמיתית המציאות, און וויבאלד אז ער האט אלץ ממציא געווען מאין, איז במילא אלץ בטל במציאות, די גאנצע רייד איז, דאס האט אויכעט נישט חסידות מסכים געווען מיט דעם. אויכעט מתנגדי חסידות מסכים געווען צו דעם ענין, מען האט נישט געטראכט וועגן דער רבי זאגט אסאך מאל אויף דער מדרש אז לעולם השם דברך נצב בשמים איז א מדרש תהלים אז דער שמים וואלט זיך נישט אנגעהאלטן אן דעם דבר הווי' יהי רקיע דאס שטייט אין א מדרש באמת אבער מען האט נישט געכאפט אז דער מדרש זאגט אזא זאך מען האט נישט אויפגעכאפט אז שטייט אזוי אין מדרש מען האט עס נישט

און טבע הטוב להיטיב, דאס איז הגם דער אייבישטער איז טאקע, דער אייבישטער איז טאקע אמיתית המציאות, און ער איז מי ידמה לו מי ישוה לו, דער גרעסטער פון אלץ, און מי יערוך ואין ערוך לך, אבער אף על פי כן דער אייבישטער איז טבע הטוב להיטיב, האט ער באשאפען א מענטשן, און ער האט באשאפען א מענטשן צוליב דער טובה פון דער מענטשן, ס'וואלט געווען, אמאל טראכט מען, וואלט עס געווען געשמאקער טראכטן אזא זאך. אז דער אייבערשטער האט באשאפן א נברא, און דער נברא איז הגם דער אייבערשטער טאקע איז אין סוף און בלי גבול, אבער אף על פי כן, מצד טבע הטוב להיטיב האט ער באשאפן א מענטשן, און ער האט געגעבן חשיבות צו דער מענטש, און ער האט געמאכט אז דער מענטש זאל האבן שכר ועונש, און ער זאל זיין, אים זאל זיין גוט, כ'מיין פונקט ווי א מענטש, פונקט ווי א מענטש חלומ'ט ביי זיך ווי עס וואלט געווען ביי אים גוט, כ'ווייס נישט צו ער חלומ'ט אמאל, אבער אויב ער חלומ'ט אמאל ווי עס וואלט געווען ביי אים גוט, איז אין אדער אוודאי נישט א חלק פון דער חלום. אז ער וואלט דערהערט אז הוא לבדו ואין זולתו, אוי וואלט יענמאל געווען ממש א געשמאקע לעבן, דאס איז נישט א חלק פון די דריעם וואס א מענטש האט, ער וואלט געווען ממש דער ראש העולם, יענמאל וואלט געווען ממש א געוואלדיגע זאך אז דער אייבערשטער וואלט געמאכט אביסל פלאץ אז ער זאל דארטן, אז ער זאל אויך זיין, וואלט געווען אסאך א געלונגערע זאך.

אזוי זאגט אלטער רבי עטליכע מאל אין תניא אז אז פארקערט דער דער הכרה אז אויסער אלוקות איז גארנישט נישטא דארף שאפן ביי א מענטשן א שמחה יתירה ביותר דאס דארף מען פארשטיין נישט פארשטיין דער רמב"ם זאגט עטליכע מאל דער רמב"ם זאגט אז אז אהבה ויראה א מענטש זאל האבן אהבת השם שטאמט עס משעת ער איז זיך מתבונן ווי קליין ער איז און ווי גרויס דער אייבישטער איז. אז א מענטש דערהערט גדלות הקל און ווי ער איז קליין, פון דעם פון דעם ווערט זיין גאנצע חיות אין עבודת השם, אין דעם ווערט ער א מענטשן. דער אמת איז, איך בין זיך נישט, דער ענין ליגט נישט אין דעם, איך זאג בפועל ממש, במציאות, איז רעגולער מענטשן, איך ווייס אז ס'איז פארהאן אפשר יחידים בעולם וואס זיי ווערן ממש ראשי מדינות מיט ראשי מנהיגים, אבער א רעגולער מענטש איז זיין גליכליכקייט, איך זאג עס איז א די מייקראפאון מיט אלע טעיפס, איך זאג נישט זאכן וואס זענען ממש אמיתתו של תורה דא, אבער איך זאג נאר, איז ביי א מענטשן סתם אזוי ביי ביי רוב המון איז אז ער האט א שייכות מיט די אדם גדול איז א גרויסער אזוי ווי ער זאגט אין תניא אויכעט אז א מלך גדול קומט אפ און עפעס גיט אים עפעס א גיט חשיבות צו א קליינער מענטשן און פילט ער זייער גוט אזוי עפעס איז טבע טבע האדם עס איז דא איינער א גרויסער מענטש נישט איך זוך זיין די גרויסער מענטש איך בין צופרידן אז יענער גיט מיר יחס.

מען געוואינט זיך איין, אקעי, אבער אין די פועל איז דאס מציאות האדם, א מענטש פילט גוט, א מענטש פילט גוט אז ער איז יד ימינו פון א גרויסער מאכער, פילט ער גוט, הגם אז ער איז נישט דער מאכער, אויב דער מאכער גיבט אים יחס איז אים גוט. אבער דער מאכער איז דאך גרעסער. טראכט נישט וועגן דעם. נישט לענין דא. דער אלטער רבי זאגט אין תניא לפועל אז אז אז דער גרעסטער שמחה וואס א מענטש קען האבן, איך בין נישט אזוי באקאנט אין טבע טבעי בני אדם, אבער דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז דער גרעסטער שמחה וואס א מענטש קען האבן איז אז א מלך גדול גיבט אים חשיבות. א מענטש דארף נישט ווערן א מלך. א רעגולער מענטשן, נישט וואס נישט ווייל סיי ווי וועט ער נישט ווערן קיין מלך, נישט דערפאר. א מענטש זוכט נישט זיין א מלך, א מענטש זוכט נישט זיין א פירער פון דער גאנצער וועלט, נישט דאס זוכט ער, א מענטש וויל נישט זיין קליין, ער וויל נישט האבן קיין העדר המשמעות, אויב דער גרעסטער מענטש גיט אים חשיבות, איז אים גוט. אזוי ווי זאגט כמה, לשון דער רבי, כמה גדולה שמחת עפעס א הדיוט, שפל הדיוט, אז א מלך גדול גיט אים עפעס א חשיבות און רעדט מיט אים אפאר ווערטער, אז א מלך גדול איז זיך מתאכסן,

דער משל זאגט ער אז כמה, איז לשון כמה גדולה שמחת ההדיוט ושפל אנשים, א פשוטע מענטש און דער מלך גיט אים יחס, וויל זיך מתאכסן ביי אים אין שטוב, פילט ער אין זיבעטן הימל. אבער וואס פילסטו אין זיבעטן הימל? אדער אדער זאג א פשוטע זאך, אז היינט נישטא קיין מלך, אז דער גביר גיט דיר חשיבות, און ער רעדט מיט דיר, ער האט מיט דיר א קאנווערסעישאן, ער איז זיך מיישב מיט דיר ווי אזוי צו, דאס זאגט ער, אז דער מלך קומט און גיט חשיבות צו דער הדיוט.

א מענטש דארף האבען עפעס א געוויסער זאך מיט עתים מזומנים עפעס א זאך וואס זאל עם עפעס להאירה עפעס ער זאל עם עפעס אביסל ארויס נעמען פון די כלים עפעס א מער א ברייטערע זאך ער דארף האבען עפעס א ס'הייסט אז זיי ווילען זיין צופרידען אן א דעילי בעיסיס דארף זיי דארפען וויסען עפעס אזא גרויסע התבוננות פון עפעס כ'ווייס יחוד הווי' אחד לבדו מ'קען נעמען נידריגע לעוועלס. פשוטערע, פשוטערע זאכן. מיט די אלטע רבי זאגט פריער, מען קען נוצן פשוטערע זאכן. זאגט ער אז אמאל עתים מזומנים דארף א מענטש געפינען זיך שמחה עפעס להאיר את הנפש מיט א גרעסערע הארה עפעס יגל וישמח וירנן, א מענטש דארף אמאל האבן עפעס א גרעסערע שמחה, עס זאל זיין עפעס א גרעסערע פרייד. דער אלטער רבי זאגט נישט אזוי קלאר, זאגן פשוט'ע ווערטער, א מענטש לעבט זיין לעבן, ער האט שוין אלץ געהערט, ער האט שוין אלץ דערציילט, איך האב שוין געלערנט חסידות, איך ווייס שוין דאס, איך ווייס שוין יענץ, קיום רצון העליון, קריגן א געס עולם האב איך שוין אלץ געהערט, און ס'נעמט אים נישט, ס'טרעפט זיך אז ס'נעמט אים נישט, עתים מזומנים, וואס א מענטש וועט זיך אריינטראכטן וועט עס אים נישט, אקעי פיין.

וואס איז דער אלטער רבי'ס דוגמא? וואס וועט יעמאלט וואס וועט ווערן יעמאלט וועט זיך אריינטראכטן אין הוא לבדו הוא ואין זולתו דער סיכום וועט זיין על דרך ההדיוט כמה גדולה שמחת ההדיוט ושפל אנשים אז סקומט צו אים א גרעסערע מלך מתאכסן זיין אתו עמו בדירתו. איז די שאלה וואס האט זיך געפרעגט? זאל ער אליין ווערן א מלך. דאס איז די גרעסטע פרייד וואס קען זיין, אז א פשוט'ן מענטשן דער מלך וואלט קומען צו אים אין שטוב, לאמיר רעדן פשוט אין אמעריקאנישע מושגים, מיר זענען נישט אזוי, מ'איז נישט מיט די קיסר אין רוסלאנד, א מענטש האט היינט, יעדער מענטש האט עפעס מענטשן וואס ער. צו אין קהילה צו איך אפשר מאך א טעות אבער זאג צו אין קהילה צו דא צו דארטן מענטשן וואס דו וואלסט קוקסט ארויף צו זיי אז זיי זענען גרויסע מענטשן? וואלסט געוואלט שטיין אין זייער פלאץ? אפשר נישט אזוי די ריכטיגע ווערטער איך געוואלט שטיין אין זייער פלאץ אבער די מנהיגי מנהיגי הקהילה איך ווייס פונקט דוגמאות גרויסע מענטשן איך ווייס פונקט וואס דארטן זיין און אז יענער איז זיך מתחשב מיט דיר ער גיבט דיר חשיבות פילסטו גוט.

ס'איז נישט צו גענוג. על כל פנים, דער רבי האלט אז א מענטש זוכט נישט זיין די גרעסטע. נישט דאס זוכט ער, א מענטש זוכט נישט, בכדי ער זאל זיין צופרידן דארף ער נישט ער זאל זיין דער מאכער, דער אייבערשטער בורא שמים וארץ, דו וועסט קיינמאל נישט ווערן דער בורא שמים וארץ, ווייסט אז אז אז ווי נאר דער זאגט באמת אין תניא אז פאראן איז פאראן א בכלל פאראן א אידישע יצר הרע און א גוי'אישע יצר הרע, אפשר אמאל קען עס אפשר זיין חילוקים צווישן א אידישע יצר הרע מיט א גוי'אישע יצר הרע, אבער בנוגע צו א סטאנדארטן יצר הרע איז אים גענוג אז אז דער אז דער גביר גיט אים חשיבות איז אים גוט. המן, המן איז געווען דער גרעסטער בעל גאוה וואס פאראן אויף דער וועלט, ער האט געהאט די גרעסטע השגות וואס קען זיך נאר זיין אויף דער וועלט, דער אחשורוש איז געווען דער מלך, אחשורוש זאגט אז אחשורוש גיט אים חשיבות איז אים געווען גוט, ער איז זיך מיישב מיט אים איז אים געווען גוט, ער דארף זיין דער מלך, אים האט עס נישט אויסגעפעלט זיין דער מלך, נישט דאס איז געווען דער, א מענטש זוכט עס נישט, זיין דער גדול.

ס'איז נישט א זאך וואס איז משמח א מענטשן, ס'הייבט אים אויף, ער ווערט צופרידן אז ער הלוואי ווען זאל עס, ער ווערט צופרידן אז וואס איז דער אמת, ווער לעבט דורך באמת וואס איז סוכות און וואס איז א מצוה, דאס איז עפעס גדולי ישראל וחכמיהם, דער אין דעם רמב"ם'ס לשון, גדולי ישראל וחכמיהם, זיי פראווען שמחת בית השואבה און כל העם באים לראות ולשמוע, וואס אז ער איז צופרידן פון דעם אז יענער איז דער מאכער.

און אלקות איז אן א ברעג, און א גרויס בלי גבול, און א מענטש זאל דערהערן אז ער איז קליין, ער איז א הדיוט ושפל אנשים, און אז ער איז מקיים א מצוה זאל ער פילן אז ער האט א, אז בשעת ער איז מקיים א מצוה האט ער א שייכות מיט אלקות, דאס וועט זיין די גרעסטע שמחה וואס קען נאר זיין. מ'דארף עפעס אביסל אריינטראכטן אין דעם, אבער לפועל איז דער שטעל אן אנדערער, דער שטעל איז נישט אויב א מענטש זוכט זיין דער סענטער פון דער פיקטשער, איז דער סענטער פון דער פיקטשער איז וועט נישט שטיין בכלל. שמחה פון דעם וואס דו ביסט דער סענטער וועט קיינמאל נישט אנהאלטן זיך, ווייל ווייל א מענטש ווערט נמאס פון זיך אמאל אויכעט, און א מענטש ווערט נמאס אזוי און ווערט נמאס אזוי, דאס וועט נישט בלייבן. און ווען א מענטש דערקענט דער אמת אז ער איז א הדיוט ושפל אנשים, און ס'איז פארהאן א אמת, ס'איז פארהאן א אמת פון געטליכקייט, און א מצוה איז, תורה מצוה איז אז דו קענסט האבן א שייכות מיט'ן אמת,

די תורה זאגט זאכן וואס זיי דארפן וואס וואס וואס א מענטש קען עס נוצן און און ס'איז גילטיג ס'איז נישט כי קרוב אליך הדבר מאוד נאר א מ בדרך כלל איז דער פאקוס אן אנדערער דער אלטער רעבע'ס פאקוס און א מענטשנ'ס פאקוס איז אן אנדער איז אן אנדער ריכטונג אביסל יא דאס איז א דאס איז נישט אזוי פשוט איך זאג נאר אז דער עצם הכרה אז מ'זאגט הוא לבדו הוא ואין זולתו דארף עס גורם זיין שמחה ביי א מענטשן, און די כוונה איז געווען נישט אז דאס זאל פועל זיין א א געוויסער ווי זאגט גרינגקייט, גרינגקייט אין זיך, און גרינגקייט אין א מצוה, און גרינגקייט אין וואס טוט זיך, פארקערט, הוא לבדו הוא ואין זולתו איז זאגן קרבת אלקים ממש, זאגן אז דער אייבערשטער איז זייער נאנט אז דו ביסט מקיים א מצוה האסטו א שייכות מיט א זאך וואס האט נישט קיין שייכות מיט דיר, דאס אז די גאנצע נקודה פון פון בעל שם טוב איז זאל זיין ר' שמחה פון איסשעיווע, דערהערן האבן א הכרה אז אלקות איז אין סוף און ס'איז א זאך וואס שלא בערך העכער פון דיר און כולא קמיה כלא חשיב, און אז דו ביסט מקיים א מצוה האסטו א זכות כל העם לראות ולשמוע. האסט א זכות באטייליגן זיך מקיים זיין אויספירן די נחת רוח און האבן קרבת אלקים ממש, דאס דארף מען זיך אריינטראכטן דערין, זאג נישט זאג אקעי שוין זאג לחיים אביסל נישט עפעס מער אז איך ווייס וואס איך רעד, לחיים לחיים הא?

יעמאלט וואלט א מענטש זיין צופרידן האבן א שייכות מיט א גדול וואס איך וואלט געקענט זיין פונקט ווי יעדער מענטש. יענער איז א גרויסער גאון, איך וואלט אויך געקענט זיין א גרויסער גאון, דער זעלבער מענטש וואס דער אייבערשטער וואלט מיר געמאכט מיט דער כשרונות וואס יענער האט, וואלט איך געווען דער גרויסער גדול וואס וואלט זיין צופרידן זיך און זיין זיינער א באהעלפער. אבער אויב א מענטש וואלט טאקע געשפירט א מהות וואס האט נישט קיין שייכות צו אים, האט נישט קיין שייכות צו אים. און די דוגמאות אין אונזער וועלט ווייס איך נישט צו מען האט אזעלכע דוגמאות בכלל אזא מין סארט זאך א מענטש וואלט געקענט זיין א זאך א מענטש זאל דערשפירען א זאך וואס האט נישט צו אים אינגאנצען אזא גדלות וואס איז נישט לפי ערך אז ער זאל בכלל זיין אזא זאך ווייס איך נישט צו א מענטש האט אין היינטיגע צייט בכלל דא אזא מין סארט מושג אקעי.

ער האט געזען א מענטש וואס האט אזא דביקות צו אלוקות וואס איז נישט וואס וואס דארף פארשטיין דעם ענין אבער עס איז נישט עפעס ער האט געהאט א כח וואס א רעגולער מענטש האט עס נישט געהאט ער האט געהאט אזא איבעריגע בכלל דאס דארף מען איך ווייס נישט צו ווי עס איז דא ביי אין אנדערע פלעצער אבער בנוגע צו בנוגע צו ר' חב"ד צו נשיאים חב"ד זיכער אז אז אז די די די הדגשה איז נישט אזוי נישט אזוי פיל אין די כוחות וואס דער רבי האט געהאט כוחות זיינע.

איז וואלט איך געוואלט זיין יענער מענטש, איך וויל נאר זיין יענער מענטש, ס'איז נישט עפעס א כח וואס יענער מענטש האט געהאט, ס'איז א טיפער אוועקגעלייגטקייט פארגעטליכקייט, ס'איז א אנדערע סארט, דארף עס קענען, דארף עס קענען אביסל, אבער ס'איז נישט א רבי, נישט א מענטש מיט גרויסע כוחות. די רבי איז א איד מיט אן אנדערע סארט מהות און אן אנדערע סארט עבודה, מיר האבן נישט קיין השגה, מיר האבן נישט קיין השגה אין וואס הייסט וואס הייסט א אמת'ער צדיק און א אמת'ער ראש בני ישראל, דאס איז נישט א זאך וואס א מענטש קען האבן א השגה, אבער דער דוגמא וואס דער אלטער רבי זאגט אין אנהייב תניא, דער דוגמא וואס א ציפורן שברגל וואלט זיך קיינמאל נישט איינפאלן צו א יד, וואלט זיך קיינמאל נישט איינפאלן אז ער זאל זיין דער מח.

שלא לפי ערך אין וואס ער קען עס האבן, יעמאלט איז אים ניחא ליה, און זיין חיות איז אז ער האט א שייכות מיט דעם, ער דארף נישט זיין דאס. דאס דאס טאקע אלטער רבי'ס משל אין תניא, א מלך גדול ורם א הדיוט ושפל אנשים, ער ווייס נישט, ער איז נישט קיין נישט א מלך און נישט לאו דווקא עמיצער וואס כ'מיין מען האט נישט קיין דוגמאות אין אונזערע צייטן פאר אזא זאך אבער אין דוגמאות וואס איז געווען אין יענע צייטן א מלך איז געווען א איד וואס איז געווען א מענטש וואס איז געווען אן אנדער מהות אדם היינט אויכעט אבער ס'מוז זיין אזא מין סארט זאך ס'פארהאן רעגולער מענטשן זענען האבן נישט קיין הכרה אין זאגט אוניווערסאלע זאכן. א רעגולער מענטש פילט נישט, א מענטש קען א מענטש קען לעבן אין א קהילה און ער פילט, א מענטש קען זיין א טאטע פון א משפחה פילט ער צרכים באדערפענישן פון די משפחה זיינע, דא אויך טאטעס וואס פילן דאס נישט, ער האט אזא נאראניס אז ער דערפילט נישט. ווי צו האנדלען מיט די משפחה זיינע א ברייטערע מענטש דערפילט ער וואס א משפחה דארף מער א קהל'ישער מענטש פילט ער וואס די קהילה דארף פאר מער מענטשן וואס דערפילט ער נאך מער דאס נישט עפעס עס פאר א מענטש א הדיוט וואס ער נישט קיין מלך ער נישט א מענטש וואס פילט האט נישט קיין הרחבה בנפשו אז ער פילט וואס א מדינה דארף און וואס א וועלט דארף ער נישט אזא סארט מהות אדם און ער זוכט עס נישט בכ. ער זוכט עס נישט, נישט די, איז אויב ער האט א יחס וחשיבות צו דער מדינה, איז ער שמח בתכלית. ער, איך בין נישט קיין מדינה מענטש, איך בין, איך בין א פרייוועט מענטש, פון מיין קליינע שטובעלע, און אויב דער מלך המדינה גיט מיר יחס, גיט מיר חשיבות, און זאגט מיר אז אויב איך וועל אים זאגן עפעס א געוויסער זאך, וועט עס האבן א השפעה אויף די מדינה, וועל איך ארויסגיין פון די כלים פון שמחה, וואס הייסט? אז איך קען ארויסהעלפן די גאנצע מדינה, הגם איך בין עפעס א, א קליינער משפחה מענטש, עפעס א, ווי זאגט א, א האנדלסמאן לייט כ'בין נישט קיין גרויסער עפעס מענטש וועל איך האבן א שמחה איז לאמיר זאגן א רעגולער איד פאראן די גאנצע כוונה פון תורה און מצוות די כוונת הקדוש ברוך הוא לעשות לו יתברך דירה בתחתונים במי נמלך בנשמות ישראל מ'האבן עפעס א זאגן אזא מין סארט ענין דער רבי האט אסאך מאל זאגן אז דער אייבערשטער האט זיך מיישב געווען מיט נשמות ישראל צי באשאפן א וועלט צי נישט. מיישב זיין מיט מיר צו באשאפן א מענטש, אימיצער קומט מיישב זיין מיט מיר אויף עפעס א זאך וואס איך האב נישט קיין השגות, אימיצער קומט מיישב זיין אויף זייער א מרכזיתדיגע זאך אבער איך האב נישט קיין השגות אין דעם ענין, זיי גייען מיישב זיין מיט מיר צי מען זאל מאכן א גזירה, איך ווייס דארטן דער עפעס א כללות'דיגע שאלה פון גאנצע יהדות החרדית דארטן צו.

איז וועט אים זיין גענוג אז אז דער גרעסער ענין המדינה אז דיין א פעולה האט א השפעה אויף די מדינה איז א מורא'דיגע זאך, אויב דו האסט א הכרה אז די מדינה איז דאס דער איינציגע חשיבות'דיגע זאך, און דו ווייסט אז דו ביסט א קליינער, דו ווייסט אז דו ביסט נאר א פרטיות'דיגער מענטש, און אז דו טוסט דיין זאך גיבסטו ביסטו תורם צו די גאנצע מדינה, וועסטו זיין צופרידן פון דעם אז דו האסט א שייכות מיט אזא מין סארט גרעסער זאך, אז דו האסט א שייכות מיט אזא מין סארט איז, במי נמלך בנשמות ישראל, קיינער וועט זיך נישט וואגן זאגן אז ער ער איז ער האלט אז ער איז בדעת אז דער אייבערשטער זאל זיך מיישב זיין מיט אים צי באשאפן די וועלט צו נישט, צי ס'איז א שקלא וטריא אין די גמרא צי צי נוח לאדם שנברא צי נוח לאדם שלא נברא אז מיר זאלן מחליט זיין איך ווייס נישט מאכן עפעס א החלטה צי דער מענטש בכלל איז ווערט באשאפן ווערן עפעס א אזא ברייטע שאלה אז איך בין נישט איך בין נישט דער קאנדידאט צו דילן מיט דער שאלה.

מען האט א הכרה וואס הייסט א מענטשן, דער רמב"ם איז מתאר באריכות וואס איז שפלות האדם, ס'פאראן מלאכים, ס'פאראן דרגות אין מלאכים, ס'פאראן זיך מ ח, און א מענטש איז א מענטש, דער מענטש ווייסט וואס הייסט א מענטש, ער ווייסט נישט, נישט וואס ער איז א מענטש דערפאר וואס ער האט עפעס א קליינע כשרונות, ער האט א דערהער אז א נברא מעצם הווייתו איז בתכלית הריחוק פון געטליכקייט, געטליכקייט מיט א מענטשן איז נישט קיין פארפאלק.

דער אמת איז אז אז אז מען זאגט פריער, די גמרא זאגט אז אז כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, ס'איז עפעס א סוכה איז א ענין, אידן זיצן צוזאמען אין סוכה און און מען איז אונטער דעם זעלבן מקיף, סוכה מקיף אלעמען בשוה.

איז איינע פון די זאכן וואס דער אלטער רבי איז מדגיש אזוי שטארק אין אנהייב, אז א צדיק איז אן אנדערע סארט מהות, זאגט דער אלטער רבי, ער איז עס מדגיש באריכות גדולה, אז א צדיק, אזוי וואלט מען געקענט טראכטן אז פאראן א מענטשן, א רעגולער מענטש, ווי מיר, ווי מיר, ווי מיר זענען, נאר א צדיק אזוי איז רוב זכויות, צי כולו זכויות, זאגט ער, א בינוני איז דער זעלבער מהות אדם ווי אלע זענען. דעם א בינוני איז א רעגולער מענטשן. דאך א צדיק איז א איד וואס לבי חלל בקרבי האט נישט קיין יצר הרע, ס'האט אהבות אהבה בתענוגים, כ'ווייס דער אלטער רבי איז עפעס מתאר דארטן דרגות פון צדיקים וואס אימיצער לערנט עס גוט פארשטייט ער אז אז ס'איז עפעס נישט נישט קיין פשוטע עניינים.

אפשר ווייסטו דערוך אבער דאס איז נישט דאס נישט קיין נישט מכבד זאגט אז סאיז געווען אמאל א א דארף עס וויסן הגם אז מען געפינט זיך היינט אין א וועלט וואס וואס אין אזא מין סארט ווי מיר לעבן אבער מען דארף וויסן אז ס'פאראן אידישקייט ס'פאראן אבות און אין קורין אבות אלא לשלושה און ס'איז פארהאן, ס'איז פארהאן גדולי הדורות, מען דארף וויסן די זאכן אז ס'איז געווען אזעלכע אידן וואס זענען געווען מאורי הדורות, וואס האבן אויף אונז משפיע געווען, און זיי זענען משפיע היינט אויכעט, דאס איז עומדים ומשמשים במרומים, דארף מען וויסן אביסל וועגן וועגן, דער אלטער רבי זאגט בכלל א צדיק איז א איד וואס האט נישט קיין שייכות מיט ליבי חלו בקרבי, און האט אזא מין סארט אהבה צו אלוקות, עד כדי כך אז א דבר גשמי, נישט קיין דבר איסור, א גשמיות'דיגע זאך איז אים מאוס בתכלית המיאוס. א דוגמא אין משלים פני אדם, אזוי ווי א מענטשן האט פיינט א זאך, א מענטש האט פיינט א זאך וואס פארשאפט אים, א מענטש האט פיינט א, חסידים ברענגען דער משל א מענטש האט פיינט צואה, א מענטש האט פיינט א דבר המאוס, מיר געפינען זיך, מיר לעבן אין עולם הזה, עולם הזה איז, א צואה איז א דבר המאוס בעצם.

איז א קו דארף האבן וואסער אויף צו צו די ציג און צו די קו דארף האבן וואסער אויף צו עקזעסטירן אבער מענטשן האבן נישט געהאט קיין געלט צו האבן אסאך וואסער איז פלעגט מען קריגן א עמער וואסער איינמאל א וואך פלעגט מען קריגן א גאנצע קאטקעס פון פון א גאנצע עמער וואסער אויף צו אויף צו אויף צו האבן פאר פאר די הצטרכות האדם רחיצה און שתיה וואס וואס זאל נאר זיין און. און דרך אגב סתם א מעשה, אז די רעבעס פאטער איז געווען עטליכע יאר, געווען א גאנצע יאר געווען אין דזשעיל, מ'האט אים ארעסטירט נאך פסח און ער איז געווען א גאנצע יאר ביז ער איז געפארן אין גלות, און ער איז געווען א גאנצע יאר פשוט אין דזשעילס, האט ער דערציילט, די רעבעצין זיינע, די רעבעס מאמע דערציילט, אז ער האט איר דערציילט אמאל,

האט נישט געוואלט טרינקען די וואסער וועגן רוח רעה האט נישט געוואלט ער האט נישט געוואלט נוצן די וואסער אזוי בין איך משער על כל פנים ער זאגט נישט געהאט קיין וואסער א לאנגע צייט עטליכע וואכן און איין מאל האט מען געדארפט אריבער גיין א געדארפט אריבער גיין ערגעץ וואו א פלאץ און מען האט געדארפט נעמען פרישע וואסער פון דער ים האט יעדער אסיר געקראגן א געוויסער עפעס א זאגט א ספל מים א עפעס א מאס וואסער פון דער ים פשוט פרישע וואסער.

האט ער געקענט נוצן וואסער אויף צו אויף צו גיסן נעגל וואסער. זאג, ס'איז פאראן אידן וואס זענען עפעס אן אנדער ס'איז נישט נישט רעגולער מענטשן. פאר א משל זאגט זאגט מען אזוי אז פאר אמאל געווען אמאל א געווען א ארעמע קאפל א ארעמע אידן פלעגט קריגן איין מאל א אמער וואסער איין מאל א וואך און דער סדר פלעגט אלעמאל זיין מען פלעגט נוצן די וואסער א גאנצע וואך וואשן זיך מיט אלץ וואס דארף זיין און מען האט ווי זאגט ריזערווד די וואסער מען האט געהאלטן די וואסער אין ריזערוו, און סוף וואך וועט מען געבן די שמוציגע וואסער, מען האט זיך גערייניגט א גאנצע וואך, מען האט רחץ געווען די כלים א גאנצע וואך, מען האט זיך אליין אויסגערייניגט א גאנצע וואך מיט די וואסער, וועט מען געבן די וואסער וואס מען האט גענוצט א גאנצע וואך, וועט מען געבן דאס צו דער בהמה טרינקען די וואסער, און די קומענדיגע וואך, יעדע וואך געקראגן, זאגט ער, א עמער, פרישע וואסער, גענוצט די וואסער, זיך אויסגעוואשן, געוואשט די כלים, געוואשט זיך, און די טרינקען, די שמוציגע וואסער געבן צו דער, צו די בהמה, זי זאל טרינקען, און. זאגט ער אז איין מאל איז געווען עפעס א יום טוב, ס'איז פונקט, עפעס א שמחה דארטן, אזוי אזוי ביי אידן יעמאלט אין יענע דור איז נישט געווען קיין פלייש. געווען אלץ טרוקענע עסן, טרוקענע וועזשטעבעלס און טרוקענע כלים, איז די וואסער איז ארויסגעגאנגען ריין, פונקט ווי די מענטשן האבן זיך אויסגערייניגט אין די וואסער און אויסגערייניגט די כלים, איז די וואסער נישט געווען אזויפיל שמוציג, לאחר הרחיצה מיט קודם הרחיצה איז נישט געווען אזא גרויסער שינוי, ווייל די רחיצה איז געווען מיט אזעלכע כלים, מיט אזעלכע מענטשן, מענטשן האבן נישט אזוי געשוויצט ווי היינט, נישט געגעסן, כמעט נישט געגעסן קיין דברים שמנים, געגעסן אלץ טרוקענע זאכן. איז די כלים זענען געווען ריין לפי ערך, און די מענטשן זענען געווען ריין לפי ערך, די וואסער איז נישט געווען אזוי שמוציג. האט געטראפן אז ס'איז געקומען עפעס א יום טוב, א יום טוב סוכות, מ'האט געמאכט עפעס א שמחה, מ'האט געקויפט פלייש, מ'האט זיך כ'ווייס נישט, ס'געווארן אביסל מער, מ'האט אביסל מער געשוויצט, ס'געווען אביסל מער פעטע כלים, האט די וואסער געווען מער. זיך געוואשן די כלים, האט געוואשן די כלים מיט וואסער, די וואסער איז געווען מער שמאלצידיגע וואסער, מער געשטונקענע וואסער. איז זאגט ער, איז אלעמאל זונטאג לאחר די משך פון די גאנצע וואך פון געבן די וואסער צו די קו, געטראפן אז עס איז געווען עפעס א יום טוב, אפשר ווי היינטיגע קביעות, עס איז געווען עפעס א יום טוב מאנטאג און דינסטאג, מען האט אסאך געגעסן, אפשר יום כיפור נאכט, מען האט אסאך געגעסן, מען האט אסאך פלייש מיט אלץ, און די וואסער האט זייער שטארק געשטונקען. האט מען געוואלט פטור ווערן פון די וואסער און קריגן א נייער א נייער דעליווערי פון וואסער, האט מען געגעבן די אלטע שמוציגע וואסער צו דער בהמה, צו דער קו צו טרינקען, האט ער געקראגן א נייער עמער וואסער. זאגט דער בעל הבית טראכט ביי זיך אז עס איז זייער א גוטע זאך אזוי, די בהמה טרינקט אלעמאל טרוקענע וואסער, וואסער וואס האט נישט קיין שמאלץ אין זיך, היינט

איך געדענק שוין נישט די אמת איז ווי ס'איז געווען די מעשה, די מעשה איז געווען אז די וואסער האט אמאל זייער שטארק געשטונקען, מען האט נישט געקענט אויסהאלטן א גאנצע נאכט האלטן די וואסער ביי זיך אין שטוב ווייל עס איז געווען אזא גרויסע ריח, האט דער בעל הבית געהייסן מען זאל אויסליידיגן די וואסער, און מארגן אינדערפרי האט ער געקראגן א נייע ספעשל שיפמענט פון וואסער פאר די בהמה. בעל הבית טראכט ביי זיך אז די א יעדער וואך קריגט די בהמה שמוציגע וואסער, היינט איין מאל, געטראפן אמאל איין מאל אין זיבן יאר אז די בהמה קריגט ממש פרישע ריינע וואסער וואס די בהמה קען טרינקען און אלס איז און אלס איז גוט. די מעשה איז ביי די בהמה איז די שמוציגע וואסער זייער א געשמאקע זאך, זי האט שוין אנגעהויבן שמעקן פון אנהייב וואך די פלייש פון די שמוציגע וואסער האט זיך שוין אנגעהויבן אזוי וואקסן די אפעטיט אז זי וועט האבן די שמוציגע וואסער און עס איז געגאנגען די שמוץ איז געגאנגען די פעטסקייט האט זיך אויך געוואקסן פון מאנטאג ביז דינסטאג און די שמ און די און די פעטסקייט וואקסט און די און די ריח וואקסט אויכעט און די בהמה ווארט אז זי וועט קריגן די לאפעל דער באלעבאס. האט אויסגעגאסן די וואסער און איז געגאנגען געבן די בהמה די ריינע וואסער, איז דער באלעבאס טראכט ביי זיך ס'איז פשוט ער איז מחיה געווען די בהמה אנשטאט עסן די טרינקען די שמוציגע וואסער גיט ער איר ריינע וואסער, די בהמה טראכט אזא באלעבאס אזא אזא אזא קען זיך נישט איינהאלטן, אזעלכע געשמאקע וואסער האט ער געדארפט אליין אויסטרינקען נישט געקענט געבן און לאזן מיר עפעס אביסל פון די געשמאקע וואסער נישט געקענט פועלן ביי זיך. איז אמאל פלעגן חסידים נוצן אזא מין סארט משל פאר די יחס פון רעבען מיט חסידים. עס איז אנדערע וועלטן בכלל. די בהמה טראכט אז דער באלעבאס איז אזא בעל תאוה און ער קען זיך נישט איינהאלטן און ער גיט ער מוז אליין נעמען די שמוץ די געשמאקע פעטע וואסער ער קען נישט לאזן פאר מיר עפעס א טראפעלע א טראפעלע געשמאקע וואסער. דער באלעבאס טראכט ס'איז עפעס א גועל נפש געבן די בהמה די וואסער. אסאך בעסער גיבן איר ריינע וואסער. דאס דאס איז חסידות באמת, דאס איז חסידות וואס האט אריינגעגעבן די הכרה אביסל אז דער רבי מיט א חסיד איז באין ערוך זה לזה, ס'איז אן אנדער מהות, ס'איז אן אנדער מהות, ס'איז אן אנדער ענין. דאס איז א זאך וואס מ'דארף זיך אריינטראכטן אין דעם, ווייל דאס איז נישט א נישט קיין דבר פשוט, ס'דא אסאך סיפורים בשייכות מיט דעם, ס'דא אסאך.

ערך לגבי ר' שמואל, ר' הילל, ר' שמואל בער איז געווען א חסיד פון מיטלן רעבן, זיין מלמד, זיין משפיע איז געווען ר' הילל, ער האט געזאגט אז זיין ערך לגבי ר' הילל איז אזוי ווי דער ערך פון דער קאץ לגבי אים, פונקט אזוי ווי דער א פשוטער קאץ לגבי ווי דער קאץ פארשטייט האט עפעס אן ערך צו זיין מדריגה אליין, איז זיין אייגענער ערך לגבי ר' הילל און ר' הילל לגבי דעם רעבן איז אויך אזוי ווי דער קאץ. רבי הלל פאריטשער לגבי דעם זיין מדריגה לגבי דעם רבינ'ס מדריגה איז פונקט אזוי ווי דער קאץ, טאמער וועט ער זאגן אז פונקט אזוי ווי איך בין ווייט פון דער קאץ איז רבי הלל ווייט פון דעם רבין, אבער ס'איז דא דער קאץ, ס'איז פאראן רבי הלל, און ס'איז פאראן דעם רבין, ס'איז פאראן דער קאץ, רבי שמואל, רבי הלל און דעם רבין, איז דער קאץ איז זייער ווייט פון מיר, איך בין זייער ווייט פון רבי הלל, און רבי הלל איז זייער ווייט פון רבין. אבער דער קאץ איז נאך ווייטער ווי איך בין ווייט פון רבי הלל, און און נאך ווייטער ווי איך בין ווייט פון רעבן. האט ער געזאגט ניין, אז מיר מיטן קאץ און רבי הלל מיטן קאץ איז פונקט די זעלבע זאך לגבי דעם רעבן. אזוי האט ער געזאגט. דאס איז נישט אזא אומזיסטע זאך וואס מ'האט געזאגט ביי א חסידישן פארברענגען צו מאכן א איינדרוק.

א הכרה פנימית אז א רעבע אז אידישקייט אז אלוקות איז א זאך וואס פונקט אזוי ווי ווי ווי א קאץ לגבי לגבי א מענטשן ווי א קאץ לגבי די לבנה אלוקות איז אן אנדער ענין אין ערך נברא לבורא דער בורא איז באין ערך לגמרי צו די נברא און א רעבע איז א איד וואס א איד וואס איז בטל צו אלוקות א איד וואס וואס איז פארבונדן מיטן אייבערשטן ס'איז אן אנדער סארט מהות איז א רעגולער מענטשן לגבי א רעבע א האן א קאץ לגבי לגבי ס'איז אן אנדער ענין ס'איז אן אנדער מהות. איז אויב מיר וואלטן געהאט אזא הכרה אין געטליכקייט אז געטליכקייט איז אזא אן אנדערע סארט ענין, אן אנדערע סארט מהות פון אן אנדערע סארט דרגה, וואלט מען זיך נישט געוואונטשן זיין א גאט. נישט דאס וואלט געווען דער וואונטש. דער וואונטש וואלט געווען הלוואי איך זאל האבן א שייכות מיט דער גאט. און אויב מ'וואלט געהאט הכרה אז אין עוד מלבדו וואלט מען געווען גליקליך אז מען קען האבן א שייכות מיט מיט הוא לבדו הוא ואין זולתו. אבער מ'דארף פריער האבן עפעס א הכרה אין גדלות הקל אביסל, מ'דארף האבן א הכרה אז דער אייבערשטער איז איז מי ידמה לו ומי ישוה לו, מ'דארף האבן עפעס אזוי אביסל הערן אין שכל אז אז מען איז נישט אזא דבר פשוט.

א מענטש קען נישט זען וואס טוט זיך ביי זיך, דער לשון זען איז נישט חל אויף זיך אליין, אז דו האסט אליין נישט געזען, אז איך האב נישט געזען ביי זיך דער שמחה, אבער מען זעט נישט דאס, מען לעבט, מען איז שמח ביי זיך, מען שפירט דאך די שמחה, מען קען זען אז יענער איז צופרידן, זאג נישט אז דו האסט נישט געזען ווי דו ביסט צופרידן וועסטו נישט זען אז איך האב, אז איך בין געווען צופרידן צו נישט, נישט צו איך האב געזען אז איך בין צופרידן צו נישט.

העכער פון גבולים. א מענטש קען נישט זען ביי זיך צו ער האט געשפירט א זאך וואס האט נישט קיין מדידות. ער קען נישט זען ביי זיך אזא זאך. פארוואס? ווייל א מענטש שאצט זיך אפ, וועט ער אלעמאל אפשאצן א הגבלה. דאס איז זייער א שווערע זאך צו דער רבי האט אמאל געזאגט ר' יוחנן כהן גדול, האט ער געזאגט איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי פארוואס דער מבוקש איז געווען אז ער זאל האבן א שייכות מיטן אייבערשטן, דער אייבערשטער איז אין סוף, איז איני יודע צו ער האט א שייכות מיט אין סוף צו נישט, ער איז א מענטש א מוגבל, וויפיל ער האט זיך אפגעשאצט, שאצט זיך אפ איז דאס הגבלה, עס איז נישט בלי גבול, א מענטש שאצט זיך אפ, א מענטש האט דורכגעלעבט א דאווענען, דורכגעלעבט א סוכות, דערנאך וועט זיך אוועקזעצן, וואס בין איך אדורכגעגאנגען? וועט ער אלע מאל מגביל זיין וואס ער האט, אויב ער שאצט זיך אפ און ער גייט זיך עפעס מתאר זיין וואס איך בין דורך געגאנגען וועט ער עס קענען אפשאצן, אפשאצן וועט ער נישט קענען וויסן צו ער האט געלעבט שמחת בית השואבה צו נישט, צו ער האט געהאט א שייכות מיט א נקודה בלתי מוגבלת צו נישט, אויב ער שאצט זיך אפ איז דאס א הגבלה.

דארף אליין לערנען חסידות, מ'דארף אליין טון אין דעם, מ'דארף אליין אריין קאכן, קאכן זיך און האבן הכרה אין געטליכקייט, אבער שפעטער זיך זיין דער דער צוריקוועגס, אפשאצן ביי זיך וואס האב איך דא גענומען, אויב דו הייבסט זיך שוין אפשאצן וועסטו נעמען א דבר מוגבל, נישט נישט קיין הכרה אין דער אמיתית הענין. אקעי, וואס מיינט עס לפועל? עס מיינט א איד לערנט חסידות, מען האט נישט קיין מען קען נישט אפשאצן וואס פאר א רושם מאכט חסידות אין די מענטשן. כ'קען עס נישט אפשאצן, כ'קען עס נישט מגדיר זיין. און אויב מ'איז דאס מגדיר, איז דאס נישט דאס באמת. ס'איז נישט לחיים, לחיים. כ'האב נישט קיין סיפורים דערציילן דא. מיטן נאכט, הערן דברי תורה איז נישט אזוי... אקעי, לחיים.

דער אמת איז אז ס'איז א נושא רחב וואס וואס פארשידענע זאכן וועגן דעם. ביי חסידים איז געווען א גאנצע א גאנצע א גאנצע יסוד דער ענין. דער הכרה אז אלקות איז א זאך וואס איז נישט, נישט קיין פשוט'ער ענין. וואס איז פאראן, וואס דער רבי האט גערעדט סתם בקשר צו דעם ענין, אויך א אינטערעסאנטע זאך. זאגט אז אין סוכה, זאגט דער אלטער רבי שרייבט אין סידור, אז אז ס'מצוה מן המובחר צו זיין, נטילת לולב זאל זיין אין סוכה. אזוי איז דא א גאנצע שקלא וטריא וועגן דעם, וואו דארף א מענטש מקיים זיין מצוות נטילת לולב? אזוי איז דא א סברא אז מ'זאל עס מאכן מסמיך זיין צום הלל, דארף עס זיין דווקא אין בית הכנסת, זיין קיין חשד אז ס'גייט אוועק פון בית הכנסת, סאו דער אלטער רבי פסק'נט אין סידור אז די נטילת לולב זאל זיין דווקא אין סוכה.

א דבר חשוב וואס א מענטש טוט, וואס אזוי געווענטליך וואלט ער עס געטאן ביי זיך אינדערהיים, דארף ער עס טאן אין סוכה, ווייל סוכה איז תשבו, תשבו כעין תדורו, פונקט אזוי ווי ער לעבט אין סוכה, ווי ער לעבט אין בית, דארף ער לעבן אין סוכה, איז יעדע זאך וואס א מענטש וואלט געטאן ביי זיך אין די אייגענע ד' אמות, דארף ער עס טאן אין סוכה. א מצות נטילת ד' מינים, יעדער מצוה וואס א מענטש טוט, אויב ער וואלט עס געטאן ביי זיך אינדערהיים, דארף ער עס טאן אין סוכה. איז דער עצם זאך אז ס'איז דא א ענין, זאל זיין נטילת ד' מינים בסוכה, נישט דאס וויל די אלטער רבי אויפטון, דער אלטער רבי'ס לשון אין סידור איז א מצוה, ס'איז א מצוה מן המובחר, פשט, דער קעפל איז מצוות נטילת ד' מינים, און ער זאגט דארטן אז ס'איז א מצוה מן המובחר אז מ'זאל מקיים זיין מצוות לולב בסוכה, און דער רבי לערנט אז ס'איז דא מצוות אז דער ווי אזוי מ'איז מקיים מצוות נטילת ד' מינים בשלימות, אויב מ'איז זיי לוקח אין סוכה.

אז פונקט אזוי ווי בנוגע צו צו קרבנות געפינט מען אז למשל יום כיפור האט דער כהן גדול דער האט געקענט מקריב זיין די קרבנות תמידים תמידים תמיד של שחר תמיד של בין הערביים, יום כיפור דווקא דער כהן גדול האט געקענט מקריב זיין די קרבנות ווייל אזוי ווי דער גאנצער עבודת היום איז תלוי אין כהן גדול איז אויכעט די קרבנות זענען וואס זענען וואס בפועל דארף מען מקריב זיין יענעם טאג אבער די קדושת היום הייבט אויף די אלע חלקי היום.

נישט ס'איז אזוי טראכטן בפשטות אז א איד וואס, ווער דארף אנקומען צו דער שמחה וואס איז שבעת ימים, ווער דארף אנקומען, ווער דארף אנקומען ער זאל זען אביסל הכרה אז געטליכקייט איז א זאך וואס איז נישט בשייכות מיט מיינע השגות, אז געטליכקייט איז די זאך וואס איז שלא בערך מיין מציאות, וואס איך קען נישט דערגרייכן צו דעם, ס'איז נישט בגדר מיין מציאות, און ווער דארף אנקומען צו דעם, א איד וואס האט ספיקות, א איד וואס קען אמאל אראפפאלן, א איד אזוי, א איד אהער. זאגט אלטער רבי אזוי, מצוה מן, מצוה מן המובחר, אז מ'זאל מקיים זיין מצות נטילת ד' מינים בסוכה. מצות לולב איז א איד וואס איז לולב, עס איז א מצוה, און לולב איז א איד וואס איז תורתו אומנתו, יש בו טעם ואין בו ריח. איז בכדי אז דער מצות לולב זאל זיך אנהאלטן ווי ס'באדארף צו זיין, דארף מען נוטל זיין דער לולב אין דער סוכה. סוכה איז מקיף, ס'איז סוכה איז דער ענין, דער ענין אין תורה און מצוות אז אלוקות איז א זאך וואס איז העכער פון מיין השגה, וואס איז העכער פון מיין מציאות, ס'איז א מקיף, כ'קען עס נישט ארייננעמען אין זיך, ס'איז העכער פאר מיר, כ'קען עס נישט פארשטיין, כ'קען עס נישט צופאסן צו זיך. געטליכקייט איז א זאך וואס איז מקיף אויף דער מציאות האדם. און ווען דארף א מענטש וויסן אז געטליכקייט איז א זאך וואס איז מקיף אויף מיין מציאות? ס'איז א זאך וואס איך וועל קיינמאל נישט קענען צופאסן זיך צו דעם. ס'איז א זאך וואס צוליב גדלות הקל איז האט נישט קיין שייכות בכלל מיט מושגים פון די אמת'ע גדלות הקל. און בפשטות, א מענטש וואס וואס וואס וואס ס'פעלט איהם א חיות און ער זעט נישט קיין טעם אין תורה ומצוות, ער האט נישט קיין חיות אין תורה ומצוות, איז דער איינציגער וועג ווי צו איהם אויפלעבן איז אז ס'איז דא גדלות וואס האט נישט צו טון צו דיין מציאות.

האט א טעם און ער איז מכיר, ער איז מכיר די מעלת הלולב, וואס האט ער געזאגט? ס'איז פשוט, א איד לערנט חסידות און האט א געשמאק אין חסידות און ער פארשטייט וואס דארטן שטייט, און ער איז מייקר א ווארט לקוטי תורה און ער פארשטייט עס און ס'איז אלץ גוט, וואס דארף מען אים דערציילן אז די נקודה פון א מאמר חסידות איז אוועקשטעלן און קובע זיין דער הכרה אז אז של נעליך מעל רגליך כי אדמת קודש כי אדמת קודש הוא, וואס דארף ער וויסן אזא זאך? אויף וואס די נקודה פון חסידות זאלסט וויסן זיין אז פאראן אדמת קודש און דא האסט נישט קיין צוטריט, וואס נוגע ער זאל וויסן אזא זאך? א מענטש וואס דארף עס, א מענטש וואס דארף האבן שמחה דארף מען אים זאגן אז פאראן א זאך וואס שלא לפי ערך גרעסער פאר דיינע השגות און דו קענסט עס נישט אבער דורך מקיים זיין מצוה האסט א שייכות מיט דעם זאך אויכעט. פיין, יעמאלט פארשטייט מען אביסל, ער דארף אנקומען צו דעם, ער קען פארשטיין ווי אזוי דאס וועט אים גורם זיין שמחה, אבער אויב ער האט תורה, האט ער פארשטייט און ער האט א הכרה און ער קאכט זיך, איז אלץ גוט. ער קאכט זיך און ער איז שוין א פיינער איד, א פרומער איד, איז אלץ גוט. וואס דארף ער האבן די סוכה? זאגט זאגט ס'איז נישט אזוי. אלטער רבי זאגט מצוה מן המובחר ליטול לולב אין סוכה. דער אלטער רבי'ס א ווארט. ס'איז א מצוה מן המובחר נעמען דער לולב אין סוכה. נישט ווייל דער מקיף נישט ווייל דער מקיף פון סוכה, אלוקות דארף אדורכנעמען יעדער זאך, נישט ווייל דער אייבערשטער איז בלי גבול דארף דארף עס אדורכנעמען אלץ. דו קענסט נישט זיין א איד וואס האט א חיות אין לערנען, סיידן לולב אנקומען צו א סוכה. א איד וועט נישט האבן א איד וועט נישט האבן קיין חיות אין זיין אייגענער תורה און מצוות סיידן אז ער האט נישט קיין הכרה אז פאראן א זאך וואס שלער אז אז תורה איז נעלם מעין כל חי. עס איז נישט עס איז מען קען עס אפטייטשן אביסל פשוט אין פשוטע זאכן אז א מענטש וואס האט א חיות אין לערנען האט א געשמאק אין לערנען אבער אויב ער פילט אז תורה איז א זאך וואס ער קען באגרייפן אז ארוכה מארץ מדה אבער ער קען לערנען כל התורה כולה, מען קען עס מען קען עס איבערקומען און ער קען שרייבען חיבורים און ער קען זיין א גאנצע למדן און ער קען מברר זיין ספיקות און ער קען דאס, אויב ער פילט אזוי איז אויב א מענטש האט געמאכט איין חיבור האט זיך מיישב געווען סוגיות חמורות בשס.

ער קען זיין א בעלים אויף דעם, ער קען עס, ער קען עס איבערקומען, ער קען עס בייקומען, ער קען זיין, ער קען זיין, ער איז דער שר התורה, שר התורה איז א גרויסע ווארט, אבער א מענטש אפילו ב ב אין זיין אייגענע מושגים קען ער זיך אמאל אויסדוכטן, ער קען מברר זיין סוגיות, ער קען מיישב זיין, עס קען געבן א חיות פאר א שטיק צייט, ער קען מיישב זיין זאכן, ער קען מברר זיין ספיקות.

וועט ער פארלירן די חשק זיינע אין לערנען, ער וועט פארלירן די ח. א לולב וועט נישט בלייבן א לולב סיידן אז ער איז מוקף פון א סוכה. אויב א איד איז נישט מוקף מיט דער הכרה אז אז געטליכקייט אז תורה און מצוות נעלם מעין כל חי, און דאס איז די אויפטו פון אלטן רבי'ן, נישט נעלם מעין כל חי אז אלקות איז בלי גבול.

אבער אין שכל והשגה ודעת, און פשוט אין שכל והשגה, אין לערנען, און ווי צו בלייבן דעם חשק צו לערנען, עס זאל בלייבן דער געשמאק צו ווילן ווילן לערנען נאך מער, איז אויב ער פילט אז תורה איז אין סוף, אז ער האט דאך גארנישט פארשטאנען. נישט ער האט פארשטאנען, א רבי איז בלי גבול, אבער וואס איך האב פארשטאנען האב איך פארשטאנען. יא, דער רבי בלי גבול, אבער וואס איך האב פארשטאנען האב איך פארשטאנען. און דאס איז דאס איז זאגט דאס איז אין סידור נישט אזוי. נטילת לולב דארף זיין בסוכה. דאס איז נישט אזא נישט אזא פשוטע זאך. נטילת לולב דארף זיין בסוכה. אזוי מיינט מען אז אז אוודאי דארף מען האבן א סוכה, דארף האבן א סוכה.

רבי ישראל האט אלעמאל ליב זאגן אז מ'קען נישט, יו דאנט ארגיו וויט עם הארץ, ווייל מיט א בעל הבית, ווייל ער יוזט טו לערנען אבאוט שיעור בעלי בתים, גמרא מיט בעלי בתים, זאגט ער נעווער, האט נישט קיין וויכוחים מיט א בעל הבית, ווייל אויב ער זאגט אז די גמרא געפינט זיך דארט, האט ער האט ער עס זיכער היינט געזען. האט ער עס היינט געזען.

זעסט אז אז אז מען שטייט א מאכל ווען ווען הייבט ער ווען הייבט דער ווען ווערט דער זאך ראוי אז א מענטש זאל קענען געניסן פון דעם נתאחד ווערן מיט דעם דארף ער דרוקען שלאפן מענטש קען לערנען לערנען נישט גענוג לערנט לערנט ער א זאך דארף זיך אביסל איבערקאכן ביי אים דער ענין זיך אפטייטשן אביסל ביי אים יעמאלט אז ער ווערט נתאחד מיט אים קען ער עס נוצן קען ער עס נוצן אין דאווענען שפעטער פארברענגט וועגן דעם

ווי א איד פראוועט סוכות און די אלע זאכן אבער לפועל איז אויב מען לערנט נישט קיין חסידות און מען איז נישט מען איז נישט אריין געקאכט אינעם ענין מען זוכט עס נישט און יעמאלט איז איז א שווערע זאך צו הערן אבער לפועל אזוי שטייט אין חסידות דער אלטער רבי זאגט אין אנהייב ספר התניא אז לפועל די גאנצע ספר איז איז געשריבן געווארן אלס תשובות לשאלות רבות אזוי זאגט ער.

זעה איך ווי אפשר ווי אפשר זאג איך נישט ריכטיג אבער איך זאג נאר אז ס'איז נישט עפעס עפעס א גרינגער וועג מיט לערנען א מאמר מיט אפאר ביאורים מיט עפעס גרינג זעהן און ס'וועט גיין זאגט פריער פארוואס פארוואס וועט עס נישט גיין ווייל די גאנצע נקודה פון חסידות איז אז א מענטש זאל האבען א הכרה ס'איז נישט א פשוט'ער תפקיד וואס חסידות האט אנגענומען אויף זיך, אז א מענטש זאל האבן הכרה אין געטליכקייט, נישט א מענטש זאל וויסן א געוויסער פשט, א פשט אין א פסוק, צו א פשט אין א דרוש, אזא ווארט, א צווייטער ווארט, א ווארט, אקעי, קען מען לערנען און פארשטיין. א מענטש זאל האבן הכרה אין אייבערשטן, א זאך וואס ווערט נישט גענומען אין א מושג, א זאך וואס ווערט נישט גענומען אין א רעיון, אין א פארשטאנד. א מענטש זאל האבן הכרה אז ס'פאראן געטליכקייט, ער זאל דערהערן אז ס'פאראן געטליכקייט, דאס איז פשוטו כמשמעו, דער רבי טייטשט אפ דארט וואס דער בעל שם טוב האט געוואלט, מיט התגלות החסידות אז א מענטש, א איד, זאל האבן א הכרה אין געטליכקייט. נגלה דאורייתא נישט צו געבן א איד א הכרה אין געטליכקייט, נגלה דאורייתא איז א איד זאל נתאחד ווערן מיט'ן אייבערשטן, ער זאל נתאחד ווערן מיט'ן אייבערשטן, נישט ער זאל האבן א הרגש אין געטליכקייט, ער זאל לערנען סוגיית המחליף פרה בחמור,

דו פארשטייסט דער סברה, עס ווערט נקלט ביי דיר, איז דער בורא מלובש אין דער סברה, אלוקות מלובש אין דער סברה, הקדוש ברוך הוא מלובש אין דער סברה, אמער וואס וואס פארשטייסטו, פארשטייסטו די סברה פון די מחליף פרה בחמור, וואס איז געווען די נקודת החסידות, זאלסט האבן הכרה אין אין סוף, זאלסט האבן הכרה אין געטליכקייט, ביי דיר אין קאפ זאל אנרירן דעם אייבערשטן, זאלסט האבן הכרה אז דער אייבערשטער איז מה גדלו מעשיך השם, זאלסט נתפעל ווערן פון דער גרויסער אויבערשטער.

פרובירט מסביר זיין איז דאס מורגש? איז דאס מורגש? אז ס'מורגש איז דאס הגבלה. הגבלה איז דאס נישט איז דאס נישט דער ענין. איז דאס נישט איז דאס נישט געטליכקייט. איז דאס נישט דער ענין. הסבר אז א הסבר א צווייטער הסבר הסבר אויף צו פארשטיין געבן צו פארשטיין איז דאס נישט געטליכקייט. איז דאס פארשטאנד.

ער זאל אליין דורכארבעטן א סוגיא, נישט ער זאל אים געבן דער ידיעה פון אלע סוגיות התורה, ער זאל אים געבן ער זאל אליין קענען פארשטיין. איז נגלה, אקעי, גיט מען, זאל אליין קענען פארשטיין. אין חסידות, געבן ער זאל אליין קענען פארשטיין אז ער פארשטייט נישט. ער זאל אליין קענען פארשטיין א מאמר און דערהערן אז ער פארשטייט נישט וואס דארטן שטייט. נישט ער פארשטייט נישט וואס דארטן שטייט, ער זאל דערהערן אז ס'איז דא א געטליכקייט.

אז ס'דא אז ער זאל דערהערן אז ס'דא געטליכקייט, דערהערן אז ס'דא אלוקות, אז ס'דא אלוקות. ער מדביש דעם ענין אין השגה, אוודאי מ'דארף עס אויכט, אז נישט וואס מ'דארף לערנען פארשטיין, אבער מ'דארף נעמען דעם דעם דעם הוי' אלקים וואס שטייט אין מאמר, די נקודת האלוקות וואס דארטן ליגט, און אמאל דער מ'ליגט מ'לערנט דער מאמר, מ'לערנט די אותיות, מ'הארעוועט צו פארשטיין דער וועג יענער וועג,

דער שיעור וועט, כ'ווייס נישט וואס וועט דער שיעור געבן, פארשטיין א ווארט, אקעי, אוודאי, מען דארף נישט אזוי אונטעראפשאצן פארשטיין א ווארט, פארשטיין א ווארט כז, פארשטיין א ווארט כז, דאס איז נישט קיין שאלה, אבער אליין זיך אוועקזעצן אויף א מאמר און פרואוון פאנאנדערקלייבן דעם ענין, דאס קען מען נישט משער זיין וואס פארא רושם דאס האט אויפן מענטשן. לאו דווקא מען קען עס אפשאצן, וואס האט עס אפגעטון ביי מיר? איך וועל קענען זאגן עפעס שפעטער א שיעור וואס איז עניינו של יום, געלערנט א מאמר ושאבתם, מען קען עס זאגן וואס איז עניינו של יום? לאו דווקא. יעדער איינער זאגן וואס יעדער איינער דארף דרש'נען וואס איז עניינו של יום, ער דארף עס נישט, ער דארף עס נישט האבן פאר זיך אויכעט. אבער דאס וועט האבן א רושם אויף אים. דער סוכות וועט זיין אנדערש, צו ער וועט קענען אפשאצן ביי זיך ווי אזוי דאס איך לאו דווקא. אבער לפועל חסידות איז געגעבן געווארן, און חסידות גיט דער כח און גיט דער השפעה צו א אידן ער זאל האבן א שייכות מיט מיט שמחת בית השואבה. און דאס דארף מען אביסל אביסל אוועקלייגן זיך. דארף מען הארעווען אויף דעם. פארשטענדליך. די פראבלעם אז מען פארשטייט נישט איז אז מען ליגט נישט אין דעם. א מענטש ליינט ווערטער איז דער קאפ זיינער נישט אין דעם. א מענטש זוכט און ער זאגט דער רדצ פאראן א א גרויסער איד דער רדצ ר' דוד צבי ר' דוד הירש חן איז געווען א נישט קיין פשוטער איד. ער איז געווען א חסיד ר' מהרש ער האט געהאט טענות. פארשידענע זאכן איז געהאט טענות, איינע פון די זאכן אז מען האט געדרוקט די ליקוטי תורה אין אויס אין אין א שענערע דרוק, מען האט מגיה געווען רבי אשר גראסמאן, רבי אשר ניקאלאיווער, מען האט מגיה געווען די ליקוטי תורה פון טעותים, איז ער געווען זייער נישט געווען צופרידן, אזוי האט מען געלערנט ליקוטי תורה, ס'איז געווען פשוט גרייזן אין די דפוס, יונגעלייט געזעסן אין שול שבת און געהארוועט ליקוטי תורה, נישט פארשטאנען פשוט ווי קלעבט עס א שורה צו א שורה, ווייל ס'איז געווען פשוט א ריבוי גרייזן אויפן עמוד. מ'האט גערעדט א גאנצע שבת וועגן ליקוטי תורה פארשטיין אהין פארשטיין אהער, איז מען געלעגן ליקוטי תורה א גאנצע וואך, היינט לערנט מען אפ ליקוטי תורה און מען פארשטייט אלעס וואס דארטן שטייט, לפועל זיי האבן נישט פארשטאנען, אבער מען האט געזוכט פארשטיין, מען האט געליינט ווערטער, מען האט געזוכט פארשטיין, אז מען זוכט פארשטיין, מען ליגט, מען ליגט אין דעם, האט עס א רושם אויפן מענטשן, לפועל איז נישט אזא.

מען האט נושאי כלי השלחן ערוך, אמאל איז נישט געווען אזעלכע ספרים ווי היינטיגע ספרים, מען האט געלערנט א שלחן ערוך מיט נושאי כלים, שוין געווארן א גאנצע פלפול, א איד וואס האט געהאט עפעס א שטיקל קאפ, געלערנט די גמרא, מיט א קשיא, מיט א תירוץ, א שקלא וטריא, די איינער זאגט, איז געווארן עפעס א פלפול, מען האט געזעסן ביז דריי אזייגער אינדערפרי, איז געווארן א פלפול, מען האט געלערנט א גאנצע נאכט, מען האט געלערנט, און פיין, מען האט זיך געהארעוועט אין לערנען.

א שאלה פון דעם מאמר, קען מען עפעס טראכטן אז אזא סברא, אזא סברא, מ'לערנט עפעס א כתב, וואס סאיז שוין נישטא קיין איסור קינדער, נישטא קיין שקלא וטריא אין דעם, סאיז זאגט א כתב פשוט פון מיטעלן רבין, און א מאמר וואס עפעס נישט די זאכן וואס איך האב עפעס א מבוא אין דעם ענין, איז לפועל ער האט נישט קיין מבוא אין דעם ענין איז האט ער נישט וואס צו צו זיך א דריי טאן.

דאס דאס נעמט דאס נעמט נישט אזוי דער הארץ. זאגט טראכט ער עס איבער עטליכע מאל, אבער גוט ער טראכט עס איבער, ער האט עס פארשטאנען אמאל אבער עס איז נישט ס'נעמט אים נישט. זאגט ווי דער רבי האט אים עס מתאר געווען אז ער הייבט אן עפעס ער פרובט עפעס אונטערזינגען אביסל ביי זיך. זאגט ער פרובט אהין ער פרובט אהער.

דאס איז אויך גוט, איך זאג נישט דאס איז נישט, דאס איז נישט כולו, ס'איז חצי להשם חצי לכם, אבער אבער אביסל הכרה זאגט, הכרה אז ס'איז פאראן, ס'איז פאראן געטליכקייט, ס'איז פאראן געטליכקייט וואס מ'פארשטייט נישט, און א מענטש הארעוועט צו האבן עפעס א השגה אין אלוקות, יענער וועט נישט וויסן וואס דער זאך האט געמאכט אויף, וואס פאר א רושם האט דער זאך געמאכט אויף אים, וואס, ער וועט נישט וויסן, ער קען נישט אפשאצן ביי זיך וואס דער זאך, אויב דער זאך האט עפעס פועל געווען ביי אים.

זאגט דער זאגט דער דער רבי רשב זאגט אין קונטרס עץ חיים, א איד זאל האבן א הרגש אין געטליכקייט, נישט אין א נושא פון סוכה, נישט אין א נושא פון לולב, נישט אין א נושא פון אתרוג, א הרגש אלוקי, וועט ער עס קענען אפטייטשן? לאו דווקא, וועט ער וויסן וואו דאס וועט ארויסשפראצן? אויך לאו דווקא, אבער דאס וועט האבן א ווירקונג.

דער עצם ענין פון לימוד החסידות, ליגען א ווארט חסידות, און דער קאפ זאל ליגען אין דעם, נישט די ווערטער דרייען זיך ארום אין מח, ער ליגט אין דעם טאקע, האט עס א ווירקונג, גיט עס אים א הרגש אלוקי, צי ער וועט קענען אפשאצן, איך האב מרגיש געווען דעם אייבערשטן, דאס גייט נישט אזוי, אבער דאס וועט אים אריינברעגן, דאס וועט אריינברעגן אים חס ושלום, זאגן דאס מיט אנדערשע ווערטער, אבער דאס, דאס וועט אים מהנה זיין, אזוי צו אזוי, דאס וועט אים מהנה זיין, דאס איז נישט.

כ'וויל נישט לערנען מ'זאל זיין גרויסע למדנים צו וואס, פשוט האבן א שייכות אביסל מ'זאל האבן עפעס א הרגש אלוקי אין א ענין, דאס וועט מאכן א שעבוד צו א ענין אלוקי, א משעבד זיין צו אביסל, מקשר זיין מיט א מצוה, דאס איז נישט, דאס איז זאכן וואס לא בשמים היא, נישט קיין. ביי חבד זאגט מען נישט חסל סדר פסח, מען קען נישט רעדן א גאנצע נאכט. סוף הדיבורים. לחיים לחיים. דארף טאנצן אויכעט היינט ביינאכט, דו ווייסט.

כ'ווייס נישט וואס וואס וואס איז פונקט די שאלה, אבער זאג בכלל זאלט איר וויסן זיין אז מ'לערנט מאמרים בכלל יעדער מאמר פרעגט א קשיא אין אנהייב אבער די גאנצע ביאור נישט נאר פארענטפערן די קשיא זאגט א קשיא פיין דערנאך זאגט מען א ביאור ס'נישט אזוי ני, זאג אזוי, דאס איז נישט א דזשאוק, דאס איז נישט א ליצנות, אבער דאס איז פאראן ענין אמיתי, פאראן א אמת'ע זאך, עס פאראן געטליכקייט, און עס פאראן תורה ומצוות, דאס איז א אמת'ער זאך. דאס דארף מען פארשטיין, אבער איך וויל נישט אריינגיין אין די גאנצע אריכות הביאור איצטער, ווייל עס איז נישט קיין פשוט'ער ענין. די גאנצע קשיות וואס מען פרעגט, איז אויף צו מקשר זיין א ענין אמיתי מיטן מענטשן. בעצם פאראן ענין אמיתי, פאראן אמת'ער זאך. פאר צו חודש איוב ס'איז פאראן דער אייבערשטער סאטש קשאכס סאיז ענין אמיתי און דאס איז די נקודת הדברים באמת די גאנצע קשיות וואס מען פרעגט איז נאר א וועג ווי צו מקשר זיין דער מענטשן מיט די ענין האמיתי נישט וויבאלד סאיז דא א קשיא און מען זוכט געפינען א תירוץ ניין סאיז דא א ענין אמיתי. מען זוכט א וועג ווי מען זאל דיר קענען מסביר זיין דעם ענין אמיתי, האט ער געפונען א וועג דורך א קשיא. אבער נישט וואס וואס וואס וואס די גאנצע זאך איז בכדי צו פארענטפערן די קשיא. נאר ס'איז א וועג ווי צו צוצוקומען צו דעם ענין. הא?

אלפיים שנה קדמה תורה לעולם, און דער אייבערשטער איז גרעסער פון דעם וואס ער איז א בורא שמים וארץ, און כולא קמיה כלא חשיב איז א פאקט, און נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים איז א פאקט, און דער אייבערשטער איז א פאקט, אבער איך בין א מענטשן א מוגבל, ווי וועט מען מיר פארבינדן מיט דעם ענין? האט מען געפונען וועגן ווי אזוי מקשר זיין א מענטשן מיט די ענין אמיתי? נישט לאכן די גאנצע מעשה, איך קען פארענטפערן די קשיא א צווייטער וועג. אקעי פיין.

מען דארף אים טאקע פארבינדן, דארף מען נוצן כלים בכדי אז ער זאל ווערן פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, דאס איז דאס איז א גאנצע א גאנצע מאווי, א גאנצע. גרינגער צו פארשטיין.

וואס זוכט מען פון דער לערנען? צו מ'זוכט פון די לערנען אזוי, איך ווייס נישט וואס איז סוכות, איך זוך וויסן וואס איז סוכות? צו מען זוכט לערנען מ'זאל האבן א שייכות מיטן מיט געטליכקייט פון א מצוה, מ'זאל האבן א שייכות מיטן געטליכקייט פון א יום טוב, נישט וויסן וואס איז פרשת סוכות.

איז דאס די פלענער? די רביים געקענט אליין שרייבן ארטיקל, פארוואס האבן זיי אליין נישט געשריבן די אלע די אלע זאכן, דאך אליין געקענט שרייבן אזוי, אויב דאס איז געווען די מטרת הענין וואלט מען געקענט, דער אלטער רבי וואלט געקענט גוט אראפשרייבן א זאך. זייער א לשון צח וברור, איר קענט קענט זיין שולחן ערוך, דער אלטער רבי קען שרייבען א ענין בשפה ברורה ביותר, ער האט עס נישט געטאן, נישט דאס איז נישט דאס איז ענין. ר' יואל האט גלייך צו דערציילן אלעמאל אז ס'איז געווען אמאל דאס איז זיינע ערשטע עקספיריענסן וואס ער האט דער רבי האט אים אזוי אביסל אוועקגעשטעלט אויפן ארט האט ער עפעס אפאר מעשות דארטן אז אין

למעלה מסדר, און וואס פרעגט ער עפעס א קשיא אויף סדר דא, עפעס א קשיא אויף עניני לא ידע למעלה מסדר, אויף די צווייטע זייט פון די פעידזש האט דער רבי געשריבן אז ביאור סדר הדברים איז געווען כך וכך, וואס פרעגסטו קשיות, ס'איז בשלב בכלל וואס מ'האט גערעדט, ס'איז געווען פורים, מ'האט גערעדט א ענין, פונקט איז געווען דא א סדר, נישט געענטפערט, כ'לאז עס צו הערן וואס מ'רעדט. אז ס'איז פורים איז למעלה מסדר, כ'האב עפעס אפשר, איך ווייס נישט וואס דארטן איז געווען, אבער עפעס דערנאך האט ער עפעס, עס איז געווען צוויי מאל אזא מין צו זאך, איך געדענק נישט די צווייטע מעשה געדענק איך נישט אבער דער מעשה עפעס דערציילט ער אלעמאל די מעשה.

יו"ד, י"א, י"ב ביז גאנצע יו"ד'ס געהאט א טעיפ זייער א קורצע צייט און י"ח לאנגע פארברענגען פורים צען שעה פארברענגען געשריבן גאנצע נייע הנחות ער האט נישט געוואוסט היינט ווייסט מען אז עס איז דא טעיפס פון די אלע פארברענגענ'ס ער האט נישט געוואוסט אז עס איז דא א טעיפ ער האט געשריבן מזכרון אבער לפועל געהערט אמאל א סיפור עס פארהאן א טעיפ פון שמחת תורה תשט"ז מוצאי יום טוב האט אימעצער אריינגעשטעלט א טעיפ.

אז ער האט געזען די ער האט געהערט די טעיפ פון ט"ז איז ער איז משוגע געווארן אז א הנחה ממש פונקטליך נישט געווען ממש